א גוטן ערב שבת קודש פרשת משפטים, כ'האב פאריגע וואך פארציילט פון איינעם יענקל ברוינשטיין וואס ער וואוינט מיט א גוי, ער איז א משכב זכר'ניק, מיך איינער אריינגעקאלט פון לונדון אז איך זאל וויסן אז ער פלעגט זיך אמאל רופן ראביי ברוינשטיין און ער איז געווען א מלמד אין חבד, און מ'האט אים געטראפן אויבן אויפן שטאק אין דער תלמוד תורה מיט א קינד אויסגעטוהן מיט די הויזן און מען האט אים געפרעגט וואס ער טוט אזוי היתכן האט ער געענטפערט אז ער קוקט צו ער האט זויבערע הויזן נקיות און דאס איז א מורא'דיגער חורבן וואס די חברה האבן אזאלעכע טעקניקס אזוי צוצוקומען צו קינדער דער איטס אנבעליוועבל. יעצט איך וויל בעטן עס האבן אריינגעקאלט מענטשן וואס זענען טאקע פגועים פון אים אזוי ווייס איך דאך פון די מעשה דער פגוע אליינס האט אריינגעקאלט וויל איך ענק בעטן אין ענגלאנד איז נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישן בעט איך ענק, גייטס צו די פאליס און זעצטס אים איין, דער חזיר טאר זיך נישט דרייען אין די גאס. איך האב די וואך געלאכט אזא גוטס, איך בין געגאנגען אויף בעדפארד עוועניו, ס'איז געשטאנען בערך צוואַנציק קינדער ווארטן אויף א באס, און איינער געט זיך א רוף אן, ר' נחום ס'איז שוין נישט דא מער קיין משפטים פאוביע, מ'שלאגט שוין נישט מער, דער מלמד ציטערט, בקיצור האב איך אזוי געלאכט, כ'האב נישט געזאגט גארנישט ווייל איך גיי נישט רעדן מיט בחורים און מיט יונגלעך, ווייל באלד וועט מען נאך זאגן כ'האב זיי מטמא געווען, כ'האב גערעדט מיט זיי ניבול פה, עטס קענטס דאך די אזיאטישע ממזר'ישע שקצים. האב איך נישט געוואלט זאגן גארנישט. עניוועי, איך האב א מורא'דיגע הנאה די קינדער ווייסן וואס ס'גייט פאר, ווייל טאמער ווייסן זיי דאס אלעס, מסתם ווייסן זיי אז מ'טאר נישט טאטשן קיין קינדער אויך נישט, איי בעליוו סאו, ווייל ס'איז נישט לחצאין, מ'זאגט זיי מסתם אלעס. כ'האב א מורא'דיגע הנאה געהאט. יעצט וויל איך ענק זאגן, פון ארץ ישראל קומט אויך זייער גוטע נייעס אז ס'פארט מורא'דיג גוט, מ'האט איינגעזעצט מענטשן, כ'וועל באלד פארליינען אלעס, ס'איז מורא'דיג, ס'איז אנבעליוועבל, ביקאוז דיס גארביטש העז טו סטאפ. יעצט, איינער האט מיר געזאגט דעם שבת, דו ווייסט אז מ'טאר נישט מסר'ן אין די סלון, מ'טאר נישט און מ'טאר נישט, זאג איך אים, איך וויל דיר זאגן, די הייליגע גמרא לערנט אונז, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן, איינער וואס איז מדבר אחד בפה ואחד בלב, איינער וואס רעדט מיטן מויל איין זאך און מיטן הארץ מיינט ער עפעס אנדערש, דאס צווייטע איז והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד בו, ווען איינער ווייסט א עדות אין זיין חבר און ער טוט נישט עדות זאגן, אויב ער ווייסט איינער האט מאלעסטעט זיינס א קינד און ער גייט נישט עדות זאגן האט אים דער אייבערשטער פיינט, דאס איז נישט אן עבירה וואס מען קען תשובה טון, דאס איז דו ביסט דיר גורם שנאה צום אייבערשטן, דאס איז די ארגסטע זאך, שנאה דאס איז די ארגסטע זאך אז דער אייבערשטער האט דיך פיינט, כאטשיג מען זאגט דער אייבערשטער האט אזוי ליב יעדן איד אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מען טוט וואס מען איז גורם שנאה, און די אינטערעסאנטע איז אז דאס איז נישט. אזא זאך ווי ער האט עובר געווען אויף אן עבירה, ס'איז יא אביסל ווי אן עבירה ווייל ס'שטייט אז ווען דו געסט יענעם אן עצה זאלסט אים נישט געבן א שלעכטע עצה ווייל נאר דער אייבערשטער ווייסט צו דו געסט אים א גוטע עצה צו נישט, איז קען זיין ס'איז יא די לאו אבער המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד בו, דאס איז שוין נישט דא קיין לאו נאר טאמער ס'איז עדות פון רציחה, אויף דיני ממונות איז נישט דא די לאו. און ווען רואה דבר ערווה בחבירו און מעיד עליו יחיד, ווען איינער זעהט א דבר ערווה אויף זיין חבר און ער זאגט אויף אים עדות אליינס, פארוואס? ווייל דעמאלטס קען דאך בית דין אים נישט טוהן גארנישט ווייל ס'מוז דאך זיין על פי שניים עדים. אזוי ווי טובי' חטא און זינטיג מאנטיג, אה זינגוט מינגוט, אה איינמאל איך'ל שוין זאגן גוט, טובי' האט געזינדיגט און זינגוט איז געקומען עדות זאגן אליינס, האט מען אים געגעבן מלקות פאר עובר זיין אויף רעדן לשון הרע. איינער פרעגט מיך ער וויל פארשטיין, איך האב געבויעט פאר די ברסלב'ער די מקווה אין אומאן, פארוואס איך בין אזוי ברוגז מיט ברסלב, זאג איך לאמער דיר עפעס זאגן, איך בין נישט ברוגז מיט ברסלב, ברסלב איז א פיין חסידות, נאר ס'דא אזויפיל שמוץ דארטן אז ס'איז א גרויל. ס'איז דא א איד א לעזער בערלאנד, דער לעזער בערלאנד איז דאך א חיה וואס די וועלט האט נישט געזען, ער האט געשיקט מענטשן צו יוסף הצדיק כאטשיג ער האט געוואוסט זיי ווערן געהארגעט, איך האב ענק געזאגט, די רוח פון נבות היזרעאלי שטייט ביי אים און ס'פארדרייט אים דעם קאפ. און ער פלעגט שיקן מענטשן אין סכנות, און ער האט געהארגעט אפאר מענטשן אויכעט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווייסן אז ער האט אראפגערוימט מענטשן ווער ס'האט נישט געטון וואס ער האט געוואלט, ער איז א גענגסטער א רוצח, עניוועי, דער לעזער בערלאנד איז דער שפיגל פון ברסלב, ער מאכט ישיבה שובו בנים, ער האט דעם ארוש זיינס א תלמיד. אבער ס'איז א גרויל. עניוועי, איז ער געגאנגען און האט זיך באזעצט דארט אין סאוט אפריקע. ער האט זיך באזעצט אין סאוט אפריקע, ער האט באקומען פעיפערס, נאר איך האב געזאגט, זיין טעות איז אז די שין בית שלאפט נישט. זיי, און ס'איז דא בעיל האנטערס וואס זיי שלאפן נישט. עניוועי, פאריגע וואך האבן זיי אריינגעוואקט אין זיין הויז, די פאליס איז געווען אינאיינעם מיט די אינטערפאל, און זיי האבן עהם געוואלט כאפן, און ער האט זיך ארויסגעדרייט. ער שרייט אז ער איז אזא צדיק אז קיינער האט נישט געזען, ס'זענען געווארן הכו בסנורים זענען בלינד געווארן, למעשה איז ער ארויסגעשפרינגען פון א פענסטער ער האט דאך זיינע וועגן, יעצט זיי לויפן אים נאך און זיי וועלן אים אהיים ברענגען אויף ארץ ישראל ער זאל שטיין פאר א משפט, יעצט ער האט געזאגט אז ביז חמשה עשר בשבט אויב משיח קומט נישט זאל מען אויפהערן צו גלייבן אין אים. ס'האט מען קיינמאל נישט געגלייבט אין אים. ס'איז דא איינער איציק ראזענפעלד, כ'האב אים מזכיר געווען אויפן האטליין, קאלט מיך אויף מיט לעזערן טשעפעניש, ער איז א צדיק, א צדיק, א צדיק. ליסען, איך קען לעזערן פאר דו קענסט אים. ער האט מיך געבעטן איך זאל אים בויען אין ירושלים אין די אלט שטאט א מקווה. איך האב דעמאלטס געזעהן וואס דארט גייט פאר, ס'איז דא א פרוי וואס איז געגאנגען פאנדרעיזן פאר אים, זי איז געקומען אמאל אין מיין אפיס אין ניו יארק, און דער באלעבאס פאר וועם איך האב געארבעט האט איר ארויס געווארפן, ער האט געזאגט דו ביסט א גרושה, דו גייסט ארום אין די גאנצע וועלט שנארן געלט, ארויס פון דא. אונז קען מען לעזער, לעזער איז ביי אונז נישט קיין נייע זאך, דאס וואס ער דינט דעם אייבערשטן איז איין זאך, און דאס וואס ער האט נישט אנגענומען לא תרצח און לא תנאף איז א צווייטע זאך. עניוועי, זיי האבן אים געוואלט כאפן פאריגע וואך, און זיי האלטן אז דאס אלעס טוט אן דער טשיף ראביי פון סאוט אפריקע, ער הייסט ווארען גאלדשטיין, דער ווארען גאלדשטיין האט מיט אים גארנישט, ער האט, ער לאכט זיך אויס פון אים, נאר זיי רעדן זיך איין אז ווארען גאלדשטיין טוט.

אויסער דעם וואס ער האט א היסטערי פון רציחה מיט אלעם זאמען פון אלטע זאכן אויך. ס'איז געווען אין יאר נײַנצן נײַנטי פֿינף ווען יגאל עמיר האט געהארגעט דעם פריים מיניסטער יצחק ראבין איז יגאל עמיר האט געטענה'ט ווייל ער איז א רודף ווייל ער וויל צוריקגעבן פאר די פאלעסטינער און די אידן זיין ווי מען זאגט אין דזשעפערדי. און וועלן זיין — האט געבעקט יגאל עמיר אז דאס איז א ריכטיגע טענה. ער האט זיך אלץ געמישט אין איבעראל ווי ער האט נישט געדארפט. יעצט די קאמיוניטי אין אפריקע האט ארויסגעגעבן, די אידישע קאמיוניטי האט ארויסגעגעבן אז די רב האט זיך בכלל נישט געמישט. איך ווייס נישט ווי ער קומט דא אריין, איך כאפ נישט, דא איז אינוואלווד די שין בית, און דא איז אינוואלווד די גאנצע אינטערפאל, דו קענסט נישט דזשאסט דיפלאזש בעיל און דו ביסט שוין נישט דא, איט דזשאסט דאזענט ווארק, יעצט די פאליס דארט איז דאך אויך קאראפטעד, זאגן זיי אז איינער האט געגעבן פאר לעיזער בערלאנד א טיפ אז זיי קומען. נישט וואלטן זיי אים געקענט כאפן. און דאס איז לעיזער בערלאנד, דער שענסטער חסיד פון ר' נחמן, און נאכדעם איציק ראזענפעלד שרייט אז ער איז א צדיק יסוד עולם, און דארטן אין יאהאנעסבורג האבן זיי אריין געגעבן אין צייטונג אז די פאליס האבן אים נישט געזעהן, כאטשיג ער גייט מיט אן אפענע טיר, ווייל זענען אלע בלינד געווארן, וואס דא טוט זיך. אזוי דאס איז יעדעס חסידות אין ברסלב איבערהויפט, ס'ליגט אזויפיל שקר מיט פאלשקייט, ס'קאלט מיך אן איציק ראזענפעלד איך זאל נישט רעדן אויף לעיזער, און איך בין געווען אין צפת דעם ראש השנה יום כיפור סוכות, כ'האב געטראפן דארט א אינגערמאן וואס איז געווען צוקאכט און צושלאגן, ער האט געהערט אויף מיין האטליין אז מ'טאר נישט טאטשן אן אשת איש, ער האט נישט געוואוסט, און ער זאגט לעיזער פלעגט קישן זיין ווייב ווען זי געקומען. אויסער דעם וואס מען האט אים געכאפט אז ער האט געזעסן נאקעטערהייט מיט א פרוי מיט א מיידל ס'איז דא אסאך קעיסעס אויף אים. הייבן זיי יעצט אן ניין ווען עפעס געלט און ווען געלט און לאמיר גיין ווייטער ס'איז געווען ר' מעכל דארפמאן האט געבויעט ברסלב איז געווען צוויי רשעים איז געווען נחום סאלאטש און דער צווייטער האט געהייסן נתן מיימון. זיי האבן אים פארפירט, זיי האבן אויסגעמעלקט געלט ביים עולם. נאכדעם האב איך געזען וואס איז געשען. נחום סאלאטש האט געהייסן מ'זאל בויען זיבן מקווה'ס, צוויי מקווה'ס האט ער גע'גנב'עט, ער האט געקויפט דארטן א שטיקל לאנד און ער האט געבויעט א האטעל און ס'הייסט די סאלאטש האטעל. זיי האבן נישט אינזין געהאט ר' נחמן, זיי האבן נישט אינזין געהאט ר' מעכל, זיי האבן אינזין געהאט איין זאך, ווי מאכט מען געלט אויף ר' נחמן. און דאס איז גאנץ אומאן היינט. יעדער, מען קויפט און מען מאכט און מען. זיי פארקויפן דארטן הייזער און זיי פארקויפן דארט שטח פאר הונדערטער טויזענטער דאלער. עס איז א מחיה, עס איז א גוט חסידות. עניוועי, סאו פרעגט איר מיך פארוואס איך האלט נישט אין ברסלב, איך וויל זען פינף ערנסטע מענטשן וואס זיי פארן ראש השנה אויף אומאן, איך וויל זען פינף. לייבי פיש איז געגאנגען ער האט אויסגעסאקט. פון איינעם, איכ'האב געברענגט אן אינוועסטער, א מענטש וואס ער האט געוואלט געבן פאר די מקווה, פאר די פרוי מקווה האט ער געוואלט געבן פופציג טויזענט דאלער, ער הייסט טייטלבוים, ער וואוינט אויף ראטלידזש סטריט, לייבי האט עס אפגע'גנב'עט און ער האט קיינמאל נישט געבויעט די מקווה, כ'האב שוין געהאלטן אט אט ביים ענדיגן הייבט ער אן, ער גייט זוכן ר' מאיר פויזן און פויזן פויזן פויזן, זאג איך אים, ווי איז דער ר' מאיר פויזן, נעם ר' מאיר פויזן, איך בין אוועקגעגאנגען ווייל איך האב געהאלטן אז ר' מאיר עט אים זאגן אז אלעס ס'איז גוט. ער האט קיינמאל ר' מאיר פויזן נישט גערופן, ר' מאיר האט געזאגט אויב נחום האט עס געבויט איז עס גוט אזוי, און ער האט אפגע'גנב'עט דאס געלט, לייבי פיש מיט זיינע ברידער, און איינער האט באצאלט א ביטערע פרייז, איינער איז געגאנגען זיצן ווייל ער האט געקאשעט געלט דארט מיט דעם פון ניו דזשערסי, דרעק, דוועק, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דאס איז די גאנצע ביזנעס, ס'איז א ביזנעס ווי יעדע ביזנעס, יעדער קען אריינלייגן א פיס און פארטיג, דעטס אלל איט איז, און ס'איז געמאכט פארבינדן מיט גענגסטערס און מיט מאפיא, מיט וואס דו ווילסט איז עס פארבינדן. כ'האב געטראפן אמאל דעם דיין דניאל דיין, ער ארבעט פאר זיי מיט מסירות נפש, פון חודש סיוון תמוז זיצט ער שוין דארט, ער שטעלט צו די בענקלעך פאר ועד העולמי, ס'דאך א באנטש אוו פעיק, זיי מאכן אויף דיר געלט, זיי צאלן דיר גארנישט און זיי מאכן דא גרויס געלט, דאס גאנצע איז איין שטיק פעיק און ביזנעס, די שול האט נישט קיין אידישן טעם און ס'רעגנט אריין, ס'איז נישט געבויעט, ס'איז גארנישט, נתן מימון מיט נחום זלאטש האבן זיך אפגע'גנב'עט אפאר הונדערט טויזנט דאלער און פארטיג.

איציק ראזענפעלד און איך, דער מענטש איז דארט געווען און ער האט מזנה געווען מיט שיקסעס. איינמאל זעמיר געווען אונטן אין אומאן איז געקומען א שיקסע פון בארדיטשוב צו פון ווי, זי האט געזאגט דו האסט מיר צוגעזאגט מער געלט האסט געגעבן ווייניגער, האט ער געגעבן ער נעמט ארויס נאך א הונדערט און האט ער געגעבן, ער האט זיך געזוכט צרות. ער הייסט ישראל מאיר גבאי. בין איך געגאנגען איך האב עס פארציילט פאר ר' מעכל, מען האט אים אהערגענומען און דער. שעכטער, שלעכטער, בעכטער האט געגעבן א צעטל אז ער מעג פארן אויף אומאן ער נעמט אחריות. ס'איז געווארן, ס'איז איין שטיק זנות, מען האט געטראפן א פלאץ ווי ס'איז ביליג זנות דעטס אלל געטראפן א פלאץ אוקריינע ווי ס'איז ביליג זנות ביז איין טאג עט עס ווערן טייערער עט שוין נישט זיין אזא גרויסע מצוה צו פארן צו ר' נחמנ'ס ציון ווייל פאר די זעלבע געלט עסטו האבן א זונה אין בית החיים אין ראשון לציון דארט קאסט אויך נאר צען שקל צו נעמען א רוסישע שיקסע. און יעצט גייט נאך קומען אדר ב', נאכדעם קומט ניסן, ראש חודש איז א ענין צו פארן צום רעבן, און דער רבי זאגט, ס'איז ווי רש"י ברענגט אז מ'האט געגעבן דארט עטרות ראש חודש, ווער ס'קומט גייט האבן א קרוין, ער גייט האבן א גוטע זונה גייט ער האבן, דאס איז זיכער, וואס נאך ער גייט האבן ווייס איך נישט, איך לאך א גוטס, איינער האט געשריבן, פון רעבן זאכן וואס ער האט געפרעגט, האט אמאל געפרעגט דעם רעבן וועגן זאגן פרשת המן, האט ער געפרעגט צו זאל ער עס זאגן פארן דאווענען, נאכן דאווענען, אינדערפרי, פאר חצות, נאך חצות, זאגט אים דער רבי אזוי, קענסט עס זאגן ווען דו ווילסט און וויפיל מאל דו ווילסט, נאר איין זאך זאלסטו געדענקען, נאך אכט אינדערפרי טאר מען עס נישט זאגן, ווייל נאך אכט אינדערפרי דארף מען גיין זוכן א דזשאב, און די זעלבע דא אויכעט, פארשטייסט? ס'איז יעצט א ביליגע זונה,, ס'איז א מצוה צו פארן צום רעבן, ס'וועט זיך אויפהערן אמאל. ס'וועט קומען צו סכנות, די זונות וועלן ווערן קלוגער, זיי וועלן אנהייבן צו הרג'נען, זיי וועלן געבן עדס פארן עולם, דעמאלטס וועט זיין אויס מצוה צו פארן צום רעבע, ווייל אין ארץ ישראל קען מען אויך כאפן עדס פון א זונה, סאו דארף מען דאך נישט פארן אויף אומאן. סאו די שפיגעלע פונעם הייליגן ר' נחמן מיט זיין גאנצע ארבעט מיט ר' נתן, דער שפיגעלע, דאס לייזער בערלאנד, זיצט ער דארט אין אפריקע, און ער מיינט ער קען סטראשען, ער ווייסט נישט די. די פאליס דארטן מיט די אינטערפאל קענען אים שיסן אויכעט, ווייל זיי ברויכן נישט אים דא לעבעדיג, זיי איז זייער גוט טויטערהייט אויכעט, און זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, זיי זענען אינטערפאל, קיינער ווייסט נישט ווער זיי זענען. יעצט האדערסט האדערעסט גרינע אלס דער וואס מיט א לאנגע צייט צוריק איז ער געגאנגען זיצן אין סעלפארד האט ער געוואוינט, און ער האט באקומען דרײַצן יאר און צוויי חדשים, און נאכדעם האט מען אים נאך גענומען פאר דזשאמפן בעיל מיט אלעס. עניוועי, ער האט דאך אויך נישט וואס צו טון מיטן ליידיגן טאג. איז ער געגאנגען און ער האט אריין געגעבן אן אפיעל אזוי ווי וועבערמאן האט אריין געגעבן און אזוי ווי ברוך מרדכי, ברוך מרדכי האט פארלוירן, ער האט אריין געגעבן אן אפיעל, ער האט געזאגט איך גיי יעצט מודה זיין, און אז ער האט מודה געווען האט מען אים ארויס געלאזט נאכדעם וואס ער איז געזעסן צוויי יאר און נאכדעם וואס ער איז געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער און נאכדעם וואס ער האט געמוזט מודה זיין, און די זעלבע קען נחמיה יעצט אויך טון. כ'האלט אין איין זאגן אויפן האטליין איך האף אז ס'קומט צו צו אים. נחמיה דו געסט ארויס ווער ס'איז געווען משמרת הצניעות און די אקאונטס וואס זיי האבן גענוצט, ביסט אינדרויסן אין לעס דען טו וויקס. וואטש און צי. און דו איט. ס'איז נישטא שום דרך ארץ פאר קיינעם. די אלע גנבים זאלן זיי גיין אין דר'ערד. זיי האבן געמאכט אזא טינופת פון אונזער קאמיוניטי. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. היינט בין איך געגאנגען אין די גאס, בערך געווען צען אזייגער. און איך קום אראפ איך ווייס בעדפארד עוועניו און ס'איז געשטאנען מסתם פופצן צען אדער פופצן קינדער זענען געווען אלט ניין אדער צען יאר שיינע זיסע אידישע יונגעלעך שטייען אין די גאס זיי ווארטן אויף זייער באס איך ווייס נישט וואו צען אזייגער וואו ס'איז דא א באס עניוועי געט זיך א יונגעל א רוף אן הויך איך האב ממש כ'האב געלאכט א יונגעל זאגט ר' נחום היינט האמער אונז נישט קיין מורא צו גיין פרשת משפטים אין חדר ווייל דער רבי האט מער נישט קיין שטעקן ווען איך האב דאס געזעהן, ממש די הארץ איז מיר געווארן פול מיט שמחה, ווייל אז ער ווייסט שוין דאס אז איך רעד דאס אויפן האטליין, איך האב עס דאך גערעדט אין פרשת ויחי, איך האב עס גערופן די ויחי פאוביע מיט די משפטים פאוביע, שטעל דיר פאר אז ער רעדט יעצט אויף דאס און ער ווייסט פונקטליך, ווייסט ער וואס דאס הייסט טשיילד סעקשועל אביוז, זיין טאטע און זיין מאמע האבן שוין אלעס אויסגעלערנט. און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך. סאו למעשה, דא גענעם משמרת הצניעות, זיי האבן אונטערגעברענגט אידישקייט, זיי האבן אונטערגעברענגט אלע וויקטימס, און זיי האבן געגעבן פאוער צו די פעדאפיילס, און איך האלט דו דארפסט עס ארויסגעבן, ווייל די עף בי איי וועט דאס אינוועסטיגעיטן, ווייל אונז לייגן מיר כוחות עניוועי, די סוף גייט זיין אז ס'וועט ארויסקומען אן דיר.

קעיס, און דער דזשאדזש האט זיך נישט ביליג געמאכט מיט אים און ער האט ארויסגעווארפן דעם גאנצן קעיס אינדרויסן. יעצט ער האט נישט געהאט וואס צו טענה'ן, זיין לויער האט נאר געטענה'ט איטס פאר טו לאנג, שטייסט צוויי מיידלעך האט ער אפגע'חזיר'ט, די גייען קיינמאל אין זייער לעבן נישטא האבן קיין לעבן, אז דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן לעבן זיבעציג אדער אכציג אדער ניינציג יאר, רעדט מען ער האט אפגעהארגעט. זיי זענען געווען צען עלף יאר דעמאלטס, רעדט מען ער האט צוגעהארגעט זיבעציג און אכציג יאר. דעיס איז אקעי, נאר דעם חזיר עים איז צי לאנג צי זיצן אין דזשעיל, העי, וואטס אפ אווער דעיר. עניוועי, ס'איז געווען דריי סיניאר דזשאדזשעס וואס זיי האבן געזאגט הי קאוד נאט קאמפלעין גיווען די בריטש אוו טראסט אינוואלווד אין היז קריים. סאטש א חיה רעה טוט אזאלעכע קריימס און מען קען נישט מאכן א בריטש אוו טראסט סא בקיצור זיי האבן עס ארויסגעווארפן און ער איז צוריק ווי ער איז געווען מען רופט עס אויף ענגליש he's back to square one. יעצט איינע פון די דזשאדזשעס איז א פרוי זי הייסט דזשאדזש העלעט זי האט געזאגט זייער א גוטן סטעיטמענט.

און נאך א זאך, זיי זאגן אז די פעקט וואס מען האט דיסקאווערד וואס גרינהאוז וואסער א חזיר ער איז געווען, דאס האט גערירט דעם טשיעף ראביי אפרים מירוויס אז ער זאל דעקלערן פאבליקלי דעט סעקשועל אביוז מאסט אלוועיס בי רעפארטעד טו די פאליס, און פון דעם האט זיך שוין געמאכט וואס כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז מען גייט שוין לערנען אין אידישע שולעס מוזלעם רעלידזשען.

יעצט דער גרינהאוז האט געטאטשט צוויי מיידלעך צווישן די יאר פון דרײַצן ביז פֿופֿצן, זיי האבן שוין געהאט זייער פיריעד, ס'איז שוין געווען נידות. יעצט, די וואך שטייט וכי ימכר איש את בתו לאמה אז א מענטש וועט פארקויפן זיין טאכטער פאר א דינסט לא תצא כצאת העבדים, זאל זי נישט ארויסגיין אזוי ווי די קנעכט גייען ארויס,

איז ויצאה ס'גייט זי ארויס בסימנים אזוי ווי ס'שטייט ויצאה חנם אין כסף. ווייל אונז דרש'ן מיר דאס אויף סימני נערות אז מ'איז נישט פארקויפט איז איינע דין איז דאך נישט קיין שאלה אפילו אז פארקויפן קען מען זיי זיכער נישט סאו יעצט איז דא ס'איז דא ביים זכר איז דא אזוי ביז דרײַצן איז ער א קטן און נאכדעם הייסט ער א גדול ביי א מיידל איז דא דריי זאכן ס'איז דא א קטנה א נערה א בוגרת א קטנה איז זי ביז די צוועלף א נערה איז זי פון די צוועלף ביז זעקס חדשים, און זי מוז ברענגען סימנים, זי מוז ברענגען שערות, און נאכדעם ווערט זי א בוגרת. סאו ס'קען זיין דער גרינהאוז האט געוואלט פשוט באקוקן, ווייל ער האט זיך געוואלט מייבן זיין די צוויי קינדער, האט ער דאך געדארפט וויסן צו זיי האבן שתי שערות צו נישט, האט ער געפאטשקעט דארטן, סאו מ'קען אים נישט אינגאנצן בלעימען. יעצט ער אליינס דער גרינהאוז האט צען קינדער און ער איז געווען א סוקסעספול ביזנעס מען און מען האט עם נאך געגעבן נאך פֿיר יאר נאכדעם העט ער נאך מיזן געבן נאך פֿיר יאר ווייל ער האט געדזשאמפט בעיל מיט אנדערע זאכן יעצט גרינהאוז האט אויך געמיזט באצאלן אַכציק טויזענט פאונד קאמפענסעישן פאר די צוויי וויקטעמס און ער האט אויך געמיזט באצאלן פֿינף און דרײַסיק טויזענט פאונד פאר פראסעקיושען קאסטס. ס'טייטש נישט פאר זיין לויער, דאס איז וואס ער האט געמוזט באצאלן פאר זיי, פאר די גאווערמענט. יעצט, ווען האבן די פאליס געהערט פון דעם קעיס? נאכדעם וואס זיי זענען נעבעך געגאנגען צו א דאקטער. דאקטער איז א מענדעטארי רעפארטער. און עטס געדענקט כ'האב ענק פארציילט ער איז געפלויגן אויף ארץ ישראל האט פארקויפט א הויז און ער האט געהאט פאלשע פעספארטס ארויף פאר זיין ווייב און פאר אלע קינדער. געווען אכצן חדשים אין ארץ ישראל אין תפיסה און יעצט גייט ער זיצן אין ענגלאנד אסאך יארן. און דער בהמה האט אויך געשריגן ביים טרייעל אז ער איז אינעסענט.

דעט איז לא כדין איז אינקלודעד אין די חרם עגענסט וואן הו אישוס א חרם לא כדין, אזוי ווי מען טאר נישט מאכן א חרם לא כדין, אזוי ווי די לכלוך רבנים האבן דא געמאכט, זיי האבן מיך נישט גערופן, איז פונקט אזוי טאר מען נישט סיינען א סירוב, איצעלע פומבית דארף דאס ליינען קען דאך נאך נישט ענגליש, דא געט מען ארויס סירובין ווער ס'געט פופציג דאלער. סאו בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג צווישן אלע רבנים, קיינער האלט נישט אז דאס איז געווען א גוטער גט, נאר וואס, ווען קאמינעצקי העט שטארבן העט מען אים מאכן א גרויסע לוויה, מען העט אים טראגן אויף ארץ ישראל, אזוי ווי מען האט געטון דא יעצט מיט רב בעלסקי פון תורה ודעת. כ'מיין אז ווען איצעלע פומבי העט פייגערן העט מען אים אויכעט מאכן א גרויסע לוויה, שור. דאס איז דאך אונזער פראבלעם. פאריגע וואך האט מען געמאכט פארן רב פון די אגודת הרבנים אויכעט א גרויסע לוויה כאטש ער איז געווען א זקן אוהב א חזיר ער האט געהארגעט זיין אייגענע משפחה און נאכדעם האט מען נאך געשריבן אין בארא פארק תורה חיגרי שק ס'איז געשטארבן כ'ווייס נישט ווער ס'איז געשטארבן ס'האט געפייגערט א איד וואס האט נישט געהאלטן די תורה. ער האט זיך גערופן רב גינזבערג האט ער זיך גערופן. יעצט ס'דא אין די קאלעדזשעס טוט זיך דאך אויך די זעלבע זאכן איז געווען א מיידל וואס איז געווען א. די ערשטע יאר א סטודענט, ס'הייסט א פרעשמען, און זי האט געדעיטעט א בחור, קיצער יענער האט איר גערעיפט, און ער האט געזאגט איך בעט דיך קיינער זאל נישט געוואויר ווערן ווייל טאמער נישט על איך דיך הארגענען און קיינער העט נישט קערן אז דו ביסט טויט, קיצער זי געגאנגען צו די אדמיניסטרעישן, זי האט עס איינגעגעיבן, און מען האט עים געזאגט ער טאר נישט גיין לעיבן איר און זי טאר נישט גיין לעיבן עים, צוויי יאר שפעיטער איז ער געגאנגען אין א קאלעדש אין פאלא אלטא קאליפארניע, זייער א רייכע געיגנט, בקיצור מען האט עים דארטן געלאזט זיין, און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט און זיי זענען געגאנגען זיי האבן יעצט אנגעהויבן צו ארבעטן אזוי ווי די גאווערמענט געט דאך די מערסטע געלטער פאר די קאלעדזשעס האבן זיי געמאכט א ספעשל טעסק פארס אנבעליוועבל יעצט איך וויל מען זאל דאס מאכן אין אלע ישיבות אויכעט עס איז נישט ארגער ווי א קאלעדזש און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן א גאנצן זיי האבן גענומען סטאטיסטיקס איז אויסגעקומען אז איינע פון פינף מיידלעך. זענען סעקשועלי עסאלטעד אווער די קאורס אוו דער קאלעדזש עקספיריענס, אין פיר יאר קאלעדזש, איינע פון פינף מיידלעך זענען אסאלטעד. כ'וויל סתם אזוי דזשאסט אף די רעקערד צו פארציילן א מעשה, אמאהל איז געווען אן עלטערע פרוי שלעפט זיך מיט א קערידזש מיט א בעיבי, איז א שכן פרעגט זי וואס איז דאס? זאגט זי דאס הייסט דאס איז דאך מיין אייניקל, פרעגט זי וויאזוי הייסט דיין אייניקל? זאגט זי ס'הייסט דיפלאומא, פרעגט זי פארוואס האסטו געגעבן א נאמען דיפלאומא ווער האט דען געהערט פון אזא נאמען? דיפלאמע פאר א קינד? זאגט זי, כ'על דיר זאגן דעם אמת, איך האב געשיקט מיין טאכטער אין קאלעדזש, און איך ווייס אז פון מיטן קאלעדזש אז מען גייט קומט מען נאכדעם אהיים מיט א דיפלאמע, און זי איז אהיים געקומען מיט א בעיבי, סאו הייסט די בעיבי דיפלאמע. יעצט פרעג דיך אליינס א קשיא, אז א איד צו א גוי שיקט א קינד אין קאלעדזש און ער ווייסט אז איינע פון פינף ווערט סעקשועלי אסאלטעד, און וואס האט ער פון דעם גאנצן עדיוקעישאן, זי קומט אהיים איז זי קריפל.

יעצט זענען אויך דערגאנגען אז צוואַנציק פראצענט פון די פרעדעטערס זענען ריפיטעד אפענדערס, מיט אנדערע ווערטער ווען מען נעמט זיי ווען דעמאלטס אראפ וואלט עס קיינמאל נישט צוגעקומען נאכאמאל. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, טאמער איינער האט א פראבלעם אז א בחור טאטשט אים צו כדומה, איז דא די יו עס דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן'ס אפיס פאר סיוויל רייטס, און זיי נעמען אויף די אלע קאמפלעינטס,

און ער איז געווען ביי א גרויסן עושר שיינער אין מאנסי, און אז ער איז געווען ביי דעם שיינער איז אזוי, זיי זאגן אז ער האט געטרינקען, ער האט זיך געלייגט שלאפן, ער האט זיך דערשטיקט אויף זיין אייגענע ברעכעכץ, און איך האלט אז ער איז געווען גוט אנגעדראגט, און ממילא האט עס אים געשאדט. יעצט, פארוואס רעד איך דערפון? איך וויל זאגן א זאך. קען יעדער אינגערמאן ווערן א הצלה לויפער? ניין. ער מוז קודם גיין אין סקול, און ער מוז קודם האבן עקספיריענס אפאר יאר מיט מענטשן וואס זיי קענען שוין די פאך. דו קענסט נישט ווערן א דאקטער דזשאסט לייק דעט. יעדער מענטש איז היינט דא צו היילן קראנקע. יעדער נעמט אריין מענטשן. ער, ווייס איך אז ער האט געהאט שייכות מיט אור יצחק פון וואלענשטיין'ס מוסד, דאס איז וואס פאר די פרויען און מיידלעך איז דא אור נאוה איז דא אור יצחק פאר די זכרים, ער קומט פון א שיינע משפחה, ער האט אסאך ברידער און שוועסטער, ענד איטס אנפארטשענעט אז זעהט אויס הי נידעד העלפ, און מיט דעם וואס דער שיינער מאכט א גרויסן שבת און ער רופט צאם אסאך בחורים, דערס נאטינג גוד אבאוט דיס. דערס אונלי בעד, איך האב אייביג געזאגט מען טאר נישט געבן אפילו פאר די אייגענע קינדער צו טרינקען וויסקי. ס'האט מיך אפגעקאלט א רב וואס ער טוט אויך פאר די אלע קינדער, און אונז האמער גערעדט, פרעג איך אים דו האסט ביי דיר אין בעסמעדרעש וויסקי? זאגט ער וויסקי? שור! וואס דו זאגסט! גרעיפ דזשוס! נאר דאס האב איך! זייט כ'האב דיך געהערט פינף יאר צוריק רעדן, האב איך אויפגעהערט מיט די גאנצע זאך, נישט דא קיין וויסקי, קיין שמיסקי, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז דא גוטע גרעיפ דזשוס, פיין קאלט מיט אייז. איך האלט אז די אלע וואס זיי העלפן קינדער און זיי האבן נישט די מעדיקעל צוגאנג מאכן קאליע מער וויפיל זיי טוען אויף, דא האט מען אפגעהארגעט א יונג בחור'ל פון פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, און ס'האט מיר איינער געזאגט אז ס'איז דא א מענטש, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער מיינט עס נעבעך ערליך, ער איז גראדע א שטיקל משפחה מיינער, נישט קיין נאנט א צוגעקומענע, און ער האט יעדן דאנערשטאג ביינאכט קומט מען זיך. צאם ביי אים און מען טרינקט און מען הוליעט און ער געט גוטע פליישן, איז א איד אן עושר. איז איך וויל אים נישט ארויפלייגן אויף מיין האטליין ווייל איך קען נישט צוקומען צו אים איך האב נישט גערעדט מיט אים אבער איך וויל זאגן פאר יעדן ווער ס'רעדט זיך איין ער טוט פאר די קינדער טוט נאר א רעה. ס'איז געווען אין לונדון איז געווען דער אשר נאראלער ער האט געטון פאר די קינדער זיין אייגענע שטוב איז קאליע האט א טאכטער וואס איז געווען א שיקסע האט זיך חתונה געמאכט דא אויף אמעריקע כ'מיין זי האט חתונה געהאט מיט א לויער די גאנצע פעמילי איז אין דר'ערד. געזאגט, כ'האב אייביג געבעטן נעמטס נישט אריין קיין קינדער אין שטוב. ס'יעצט אויך געווען א מעשה איינער האט אריינגענומען א קינד אין שטוב און ער האט אנגעהויבן צו טשעפען מיט די מיידלעך, אבער כ'האב געזאגט פארוואס הערסטו נישט אויס מיין האטליין, מ'טאר נישט אריינלאזן א פרעמדן אינדערהיים, ס'איז נישט קיין מצוה, ס'איז אן עבירה, און איך זאג אייביג פאר די טאטעס דו ווייסט נישט צו דיין קינד איז נישט אויף דראגס נאר גרעיפ דזשוס, יעצט גייט נאך קומען באלד צוויי פורימס דער ערשטער מיטן צווייטן, ס'וועט זיין פרייליך, רבותי וואטש וואט יור דואינג.

פאר די מענטשן וואס זיי האבן געלט, די ארעמע לייט קומען דאך נישט צו צו דעם, און צווייטענס יעצט האבן מיר דא אזויפיל אינגעלייט וואס ס'פעלט זיי אויס ברויט אין די וואכן און חלה אויף שבת, יעצט גייסטו אויסשוועמען אידיש געלט, און ס'נאך דא מענטשן וואס זיי געבן דעם משוגענעם געלט, דער רבי זכרונו לברכה האט געפירט א מלחמה קעגן ציון. עפעס. אבער ער האט געזאגט כ'האב פיינט די נטורי קרתא. זיי זענען נאך דעמאלטס נישט געגאנגען מיט די אראבער, האט דער רבי געזאגט כ'האב זיי פיינט ווייל זיי האבן נישט קיין וועג אין לעבן, זיי פארן און גייט יעדענס מאל, ס'איז געווען מען גייט פינף מאל א וואך פראטעסטירן צו זיבן מאל א וואך, משוגענע חברה, דאס איז נישט וואס דער דער רבי האט געוואלט און דאס איז נישט וואס דער אייבערשטער וויל, און היינט גייט מען נאך מיט די אראבער אינאיינעם ער נאך גאר דיין גוטער ידיד דו פערד וואס דו ביסט, ווען ס'וועט קומען צו הארגענען אידן און ער העט קענען הארגעט ער דיך אינאיינעם מיט יענעם. און אים איז א חילוק? אזויווי מען פלעגט זאגן ביי היטלערן, היטלער האט געוואוסט אז ס'געווען זיבן דורות צוריק א איד אין די משפחה דארף מען אים הרג'נען, הי דידנט קעיר צו על פי הלכה איז ער א איד צו ער איז א גוי צו ער פירט זיך אידיש צו נישט, די הייליגע בעלזער רב האט געזאגט אלע אפילו די פרייע זענען געווען קדושים, פארוואס האט מען זיי געהרג'עט? ווייל זיי זענען א איד, היטלער האט נישט געקוקט צו ער א שומר שבת צו ער איז נישט. עניוועי, איז זעמער צו צעלאזט, מען ווייסט נישט ווי צו גיין, ווען צו גיין, וויאזוי צו פירן די מלחמה, מען פירט א מלחמה. יעצט, די רבי האט אמאל געשיקט געלט אז מען זאל נישט גיין צו די וואלן, אזוי ווי מען האט געטון ביי די לעצטע וואלן, קיינמאל אין לעבן נישט, די רבי האט געשיקט געלט פאר ערליכע אידן, די רבי האט אמאל געשיקט געלט אז מען זאל נישט גיין צום צבא, און זאג מיר, און ווען ביי נישט גיין צו די בחירות זענען זיי דען נישט געגאנגען? זיי האבן גענומען דעם ווייב'ס תעודת זהות. און נישט צו גיין אין צבא, דו האסט א סיסטעם וויאזוי דו זאלסט מאכן אז דער בחור זאל האבן אהבת התורה, צו מען זאל עפענען ישיבות, מען זאל לערנען מיט זיי מוסר און חינוך, מען זאל אריינברענגען אביסל מדע, סייענס, אביסל קאמפיוטערס אין ישיבות אז זיי זאלן זיך קענען לערנען א פאך, דו האסט א סיסטעם אז דו'סט געבן יענעם דאס געלט וועט ער נישט גיין אין צבא, מארגן וועט ער זאגן זיין זון האט זיך פארגליסט ער איז יא געגאנגען. לאמיר דיך פרעגן א קשיא, די מייזלס וואס איז געגאנגען אין צבא, לאמיר זעהן נעם אים ארויס, דאס איז דאך שוין דיין בלוט און פלייש, אה קען זיין נישט ווייל זיין טאטע האט דעליווערט די פעיפערס פארן ברך משה אז ער זאל קומען אין קאורט, סטאפ מיט די אלע גארביטש און וואס עטץ טוטס, ס'איז אנבעליוועבל, ער באצאלט יעצט א ביטערע פרייז, איין זון, א צווייטער זון, א דריטער זון, וואס גייסט פארן זיידן סערוו'ן פעיפערס, מייזלס ווער ביסטו, מ'האט דיך אריינגענומען, מ'האט דיר געטון א טובה, מ'האט דיר געגעבן א מיידל, אנבעליוועבל. סא גייט מען יעצט אויסשווענקען געלט, קוימען די עסקנים און מאכן גרויס געלט און ס'הייסט זלמן לייב טוט און ער פארט, זלמן לייב כאפט נישט ער לעבט נאך אין זיין באקס, ער כאפט נאך נישט אז דער עולם לאכט שוין פון די אלע זאכן, דער עולם לאכט, דער עולם ווייסט אז שטיינערמאן איז נישט קיין בהמה, שטיינערמאן האט געזאגט אז די בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס און זיי אטאקירן מיידלעך און פרויען די זאלן זיי גיין אין צבא, נישט וואס איך האלט ער איז גערעכט, ער איז נישט גערעכט, ער זאל נישט זיין הונדערט יאר אלט און ער זאל האבן אן אויסגע טרעטענעם וועג. טרעט מיט זיין וועג וואלט איך אראפ געפארן אים מסביר זיין אז ער איז ראנג ווייל איך בין געפארן מאכן א מקווה פאר זיי האב איך געזען וואס דארט גייט צו א בחור זאגט מיר קלאר דאס איז טאקע נאר נחל חרדי אבער דא עפעס אנדערטהאלבן צו צוויי קילאמעטער אין די וואודס איז דא פיר פינעף טויזענט סאלדאטן און אונז גיימיר ביינאכט דארטן און מען מאכט מיר זנות א גאנצע נאכט. סאו ער וויל איך זאל בויען א מקווה, האב איך געזאגט דעם זאב ס'איז נישט קיין מקווה, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דעם חורבן ווייס מיר אונז, נאר קומט איינער ארויף מיט א נארמאלן סעלושען? ניין! סאו וואס ווילט עטץ? אונז גיין יעצט געבן נאך געלט אויסגעבן? ס'איז דא יונגעלייט וואס האבן נישט צו עסן, און וועגן דעם זאג איך פאר די אלע יונגעלייט, עטץ פארקויפט אין ווילימסבורג, עטץ זיצט דא פארוואס? עטץ זאלטס קענען זען זאלי'קן זאל זיך דרייען הקפות, ער האט דיך טיף טייער צודרייט, ער האט מיט דיר גארנישט. נישט. מופט'ס ענק ארויס, מאכט'ס ענק אליינס, נישט קיין שטעטלעך, ווער ברויך א שטעטל, וואוין מיט די גוים אינאיינעם, ס'איז חבל על הזמן יעדן טאג וואס מ'צאלט דא די גרויסע רענטס, און מ'וואוינט טרי פלארס דאון ארעדי, אונטער דר'ערד, סאו זאלי'קע האט נישט וואס צו טון, פאר אים איז עס פירסום, און ס'איז דא משוגעים וואס זיי באצאלן די אלע זאכן, כ'געדענק ער איז אמאל געקומען, כ'האב געהאלטן מיטן בויען פאר פייווישן אין בארדיטשובער מקווה, איז ער פונקט געקומען, און פייוויש האט אים איינגעלאדנט, האב איך געזען ווי מענטשן אין די זייט שטופן אים צו טויזענטער דאלער, און ער האט דאס געגעבן פאר פייווישן. עס איז זיין געלט, ער האט געלט, ער פאקעט זיין געלט פאר זיך אין די טאש, פאר זיך און זיינע קינדער. נאכדעם ווען ער וועט צומאכן די אויגן וועט זיך אנהייבן א מעשה מיט זיינע קינדער, ס'איז גוט, ס'איז פיין, אויף דעם האבן מיר אונז געברויכט די גרויסע הויפן, פיין, נאו פראבלעם. יעצט ס'איז דא געווען פאריגע וואך האט אויסגעזען אזוי ווי עס גייט קומען פורים. אריינגעצויגן ארויסגעצויגן. דא האט דער געשריבן בריוון קעגן דוד שמידל, דא האט דער בית דין געשריבן מיט די בית דין פון די שווייצער. ס'איז געווען אריין און ארויס, און שמידל גיבט נאך ארויס ווייטער בריוון, ער האט דאך אריינגענומען זאליקאן, די מלחמה, מען גייט יעצט פארן אויף יוראפ, מען גייט איבערקערן גאנץ יוראפ. רבותי, ווען וועט עטס ענק אויסלערנען אז דער עולם לאכט שוין? דער עולם לאכט. כ'בין געווען די וואך בין איך געגאנגען אויף בעדפארד עוועניו און אדורך די סקווערע שטיבל. בקיצור איז ארויסגעקומען דארטן צוויי אינגעלייט, אראפגעלאזטע פייעס, אנשי צורה, מידל עידזש. בקיצור איז ער געגאנגען ממש לעבן מיר פראנט ביי פראנט און ער געט א שפיי אויף די פלאר פוי דו מנוול. שוין, דאס איז געווען אמאל, ער ער לעבט נאך אין אלטן אזיאטישן מארמאראשן סקווער אז מ'שפייט נאך היינט, היינט שפייט מען נישט ווייל דער עולם איז אנגעווייטיגט. איז געגאנגען דארטן צוויי סקווער אינגעלייט, כ'האב עס נישט געגלייבט, און זיי האבן אנגעהויבן נאכצולויפן די צוויי אינגעלייט, און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף זיי, אז ער איז נישט קיין מניוול, דער מניוול איז בוקסבוים, דער מלמד האט אונז אפגעטרענט אלס אינגל, פוי! און די חברה האבן געזען אז ער טויג זיי נישט, זיי האבן געמיינט אז מ'שרייט נאך אויף נחום ראזענבערג, זיי האבן אנגעהויבן צו לויפן, זיי האבן דיסעפיערט אין אפאר מינוט. דער עולם איז סיק ענד טייערד פון דעם סקווערע שייגעץ וואס ער האט בא'גנב'עט און בא'גזל'ט די שטעטל, געלט פאר חינוך האט ער קיינמאל נישט געגעבן, ער האט אלעס באהאלטן פאר זיך, דער עולם ווייסט וואס גייט פאר, איינער טרעפט א אינגערמאן, פרעגט אים, וועסט קומען אויף ארץ ישראל, ס'איז דאך דא א גרויסע סכנה, זאגט ער, ס'איז אבער נישט אזא גרויסע סכנה ווי ווען איך בלייב ווען אין דער היים, ווי עפעס א אינגערמאן האט זיך גענומען דאס לעבן יעצט. זיי ווייסן וואס דארט גייט פאר, זיי ווייסן אז ס'איז, די גאנצע זאך איז אזא בלאף. אז ממש אינגעלייט פרעגן מיך שוין אפשר איז גאנץ טשערנאבל און סקווירא געווען די זעלבע בלאף, פון וואנעט ווייס איך אז דעמאלטס איז נישט געווען אזוי? זאג איך פאר יענעם הער אויס אויף א פלאץ ווי איך בין נישט געווען קען איך נישט רעדן, אבער צו ס'איז געווען מאלעסטינג ס'איז זיכער געווען, והא ראיה דער שווארצע לייביש אין מונקאטש, מאלעסטינג איז אייביג געווען. נאר דאס וואס דער סקווערער פארקויפט ענק אז ער האט זיך נישט גערירט פון טשנאבעלער דרך, דער טשנאבעלער איז נישט געפארן אויף ארץ ישראל, ער איז נישט געפארן צו די כותל מערבי און געזעסן מיטן אחור קעגן דעם כותל, ער האט נישט געטון די אלע זאכן, דער סקווערער האלט מנהג סקווער ער זאל קענען אנהאלטן זיין רשעות, ווען מען פרעגט אים מען קען נישט דאווענען ס'איז א גרויס בית מדרש מען שטופט זיך מען קען נישט דאווענען מען דארף ארויס גיין אין טוילעט מען פארלירט די צייט מיט אלעם, אזוי איז געווען אינדערהיים, ער איז א ליגענער, זיין מאמע האט געוואלט ער זאל האבן די רביסטעווע, זי האט געזען ער שטייט שוואך, האָט זי אײַנגעפֿירט ס'זאָל זײַן אײן מנין, ס'איז יענער פּיניעלע סטילערס אַ טאָכטער, אַ קלוגע ייִדענע געװען, אָבער אין סקװער, ס'איז געװען פֿאַר דעם סדיק, ס'איז געװען די אַרבעטאָרן, ס'האָט דאָך נישט געװאָלט אָפּגעבן מיטן סקװערער רבינס מנינים, שטותים מיט הבֿלים, מע פֿאַרקױפֿט ענק ליגנט, כ'װיל ענק זאָגן, עטס קױפֿטס אַלע ליגיאָנען, ס'קען זײַן גאָר, אַז דער סקװערער איז אין גאַנצן געגאַנגען מיט אַן אַראָפּגעבױגן היטל, אַזױ װי דער ליובאַװיטשער. ס'איז אַלעס באַלאָני, װאָס מע פֿאַרקױפֿט ענק.

אבער נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגן, וואס איך וויל ארויסברענגן איז אז זאלקא כאפט זיך נישט אז דער עולם איז שוין נישט דער עולם, דאונט ביי ענימאר דיס גארבידזש, די רעבעס זכרונם לברכה גייען מיט אראבער פראטעסטירן, פארן זיך שלאגן דוד שמידל, מען גראבט די טויטע, ווייס איך וואס, אונז ווייס מיר אלעס וואס ס'גייט. פאר. יעצט אין ארץ ישראל איז אויך דא א גרויסער צייטונג שרייבער כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען וועגן לאוסוטס, ער איז א מורא'דיגער שונא פארן סאטמארער רעבן, ער איז געקומען לעצטע מאל, ער האט געוואלט געבן געלט מ'זאל נישט גיין צו די בחירות, דאס איז אינטרודינג אין א קאנטרי'ס פרייוועסי, זיי רעדן זיך איין ווייל סאטמארער רב האט געקענט זיין א בעל מלחמות. סאטמאר רב דער דברי יואל האט געהאט אזא רעספעקט אין כנסת אז ווען דער רבי איז קראנק געווארן האט מען אפגעשטעלט דעם כנסת און מען האט געזאגט א קאפיטל מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה פסוק בפסוק בן גוריון איז דארט געזעסן ער האט געהייסן אז דעם גערער רעבן שוואגער ער איז געווען דעמאלטס איינער פון די חברי הכנסת איטשע מאיר לעווין אז ער זאל זאגן פסוק בפסוק דער רבי געווען א רעספעקט ד מענטש אין אלע קרייזן, אהער קומט אן זאליקא א געגאנגען אין קארט זיך געשלאגן מיטן ברודער און שוין און דער עולם מיינט אז מען רעספעקט אים, איז דא א צייטונג שרייבער וואס ער וויל אים דארטן גוט גוט צופיקסן, און ער ווייסט אויכעט אז די גאנצע סיקריקן חברה דאס איז ממש דר'ערד ליגערס, ס'איז דא עפעס איינער איציק ווייס וואס ער איז דער גאנצער פירער דארטן פון די שייגעץ שטיק, זיי ווייסן היינט אלעס, ס'איז נישט דא קיין ערנסקייט ביי קיינעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, דער שמשון וואלצער וואס ער באהאלט זיך דא פון קוממיות איז ער ער באהאלט זיך דא ערגעץ, איך ווייס נישט זיי זאגן שוין אז אין וויזשניץ האט מען אים שוין אויך געגעבן דעם וועג, ערגעץ איז ער דאך, כ'מיין אז זיי זאגן ער איז געשטארבן, ניין מסתמא איז ער ערגעץ, ער מוז דאך נישט האבן א אידישע שטאט, ער דארף דאך נישט עסן קיין כשר'ס, אז ער האט געקענט נעמען מיידלעך וואס זענען נישט כשר, וואס זענען נידות, און בחורים וואס זענען נישט כשר, איך מיין צו זאגן משכב זכר, דארף ער נישט קיין כשר'ס אויך נישט, עניוועי, פון זיין פרשה איז ארויסגעקומען זיין זוהן'ס פרשה, און ער האט די וואך באקומען דרײַסיק חדשים אין תפיסה, מיט די אלע באהאלטענישן, זיי טוען שוין צוויי יאר דאס אינוועסטיגעיטן, און מען האט אזוי באהאלטן, און קוממיות רב נאך דער אלטער זכרונו לסרחה דער וואס איז יעצט געשטארבן אפאר א יאר צוויי צוריק, ער האט אנגעזאגט מען זאל נישט רעדן און מען זאל נישט, זיי האבן אים גענוג געכאפט און זיי האבן אים געגעבן דרײַסיק חדשים. יעצט, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט מנחם דאווידאוויטש, איך ווייס נישט פונקטליך צו ער איז א ברודער פון די דאווידאוויטשעס וואס האבן מיך געסטראשעט דעמאלטס ביי די עדה החרדית ביים זשופניק שוויץ, ער האט מיר געזאגט ער האט א גאן, איך האב געלייגט מיין הענט אין טאש און ער האט געמיינט אז איך האב אויך איינס, איז ער אזוי אנטלאפן, איך האב נאך קיינמאל נישט געזען נאך דעמאלטס. בקיצור, עניוועי, איך ווייס נישט צו דאס האט מיט דעם, מיט די משפחה האט עס זיכער נאך, כ'ווייס נישט ווי נאנט ער איז צו זיי, איז דא מענדל דאווידאוויטש אין בני ברק, ער האט א זוהן וואס ער הייסט הערש מיילעך, ער איז געווען א מגיד שיעור, ער האט מאנס געווען בחורים, און פינף בחורים זענען אראפגעגאנגען פון וועג, און יעצט ווייסט מען שוין אלעס. פארוואס? בקיצור, די מעשה איז געווען א לאנגע צייט צוריק, סאך יארן צוריק, און מען האט אים געכאפט אז ער האט אין אזעראוו, דאס איז א גאס אין תל אביב, דארט דא א מקווה, האט ער געכאפט בחורים, און די בחורים זענען מאדערנע, זיי האבן נישט געוואוסט קיין מעשה'ס, און זענען גראד געגאנגען, זיי האבן אים איינגעווייקט ביי די פאליס. איז זיין טאטע מנחם מענדל, ער איז די נשיא פון די אסרי קדישא, כ'מיין ער איז די נייע, די אלטע איז ער נישט געווען, די נייע יא, דארטן ווי מ'וויל איינרעדן דעם עולם אז משה שמידל איז אן ערליכער, בקיצור ער האט דעמאלטס געלייגט א גרויסן דרוק אויפן פוסק הדור, דער עולם האט געפרעגט פארוואס איך מאך חוזק פון רב וואזנער פוסק הדור, פארוואס? ווייל ער האט נישט געפירט די שטאט ווי עס דארף צו זיין, ער האט געהאט ביי זיך אין ישיבה האט ער געהאט איינעם מענצער, ער האט געהאט איינעם מענצער, היינט איז ער א חכם באשר ער וואוינט אין ירושלים, ער האט חתונה געהאט מיט א גיורת, ס'איז געווען עפעס א מיידל א שיינע פון האלאנד צו פון ווי האט זי געוואלט מ ג זי האט געוואלט מען זאל זי מגייר זיין, זיין טאטע האט געהאט א ספרים סטאר, יצחק מענצער, אויף די הויפט גאס, זי איז אריין געקומען צו אים און ער האט זיך פארליבט אין איר און ער האט איר מגייר געווען, ער האט מיט איר חתונה געהאט און ער האט זיך געמופט אויף ארץ ישראל אויף ירושלים. און איך כאפ קאמפלעינטס כסדר אז ער טאטשט מיידלעך און פרויען, און איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'האב געוואלט אריבער גיין צו אים, כ'האב געוואלט בעטן ער זאל עס אויפהערן, נארמאל גיי איך נישט צו קיינעם זיך בעטן ער זאל עס אויפהערן, פאר אים האב איך געהאט א ספעציעלן ריזן, ווייל וויבאלד ער האט א שטוב מיט קינדער מיט א גיורת, איך ווייס, כ'האב אים געקלערט איך וויל אים נישט דערהארגענען, און חוץ פון דעם, די פרויען האבן נאך געזאגט ער טאטשט, האב איך געפרעגט דו ווילסט יו וואנט טו קאם פארווארד, האבן זיי געזאגט זיי ווייסן נישט ווייל ער איז א פאוערפול מען, ער האט אסאך פאלאוערס. בקיצור, ער איז געווען א בחור און ער האט געלערנט ביי רב וואזנער'ן דריי פיר יאר, ער האט מטמא געווען אלע הונדערט און פופציג בחורים וואס האבן דארט געלערנט, קיין איינעם האט ער נישט אויסגעלאזט, נאכדעם האט מען אים ארויסגעווארפן, איז ער געגאנגען און ער האט אים געגעבן א בריוו צום בעלזער רב אז ער איז פון די בעסטע בחורים געווען אין חכמי לובלין דו הערסט, און ער האט יעדן געקענט בודק זיין די אחוריים מיט די תחתונים, דער בעסטער בחור געווען, האט אים געשיקט אויף בעלז און דארט האט ער מטמא געווען ווידער די גאנצע שטאט, און ווען ער איז נאך געווען א בחור. אין אנטווערפן האט ער אויך מטמא געווען די גאנצע שטאט און יעדער האט גערעדט פון אים, יעדער! ביז מ'האט אים אנגעמאקלט גוט די ביינער, ער האט אפילו געטאטשט פרויען, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון אנטווערפן. ענדליך האט שוין ברוך השם געטראפן א גליק און ער האט חתונה געהאט. סאו דאס איז רב וואזנער, ער קען נעמען א ישיבה, זאל לאזן מטמא זיין, און נאכדעם ווען ער ווערט געוואויר געט ער אים נאך אויף בעלז, ווייל אין ביי וואזנער אין ישיבה געווען דעמאלטס הונדערט פופציג צו צוויי הונדערט בחורים, און אין בעלז איז געווען זיבן הונדערט בחורים. איף יור גאנא דו איט, יו מייט עז וועל דו איט. סא כ'האב אייביג געזאגט דער איז נישט קיין פוסק, דער איז נישט קיין הדור, ער איז גארנישט, קוקט אין די תשובות, א שרעק, אויכעט ער האט גענומען א מיידל וואס דער טאטע האט געזאגט ער האט מקבל געווען קידושין פאר איר, ער האט געזאגט ס'קען נישט זיין א טאטע זאל טוהן אזא זאך, כ'טרעף דעם אינגערמאן יעדע פאר טעג, ער זאגט מיין טאכטער איז אן אשת איש און זי האט קינדער ממזרים, כאטשיג ס'איז זיין אייניקלעך. עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם יעצט איז דא רב וואזנער האט געמאכט זיכער אז מען האט אים ארויסגענומען פון תפיסה זאל קענען ווייטער מטמא זיין קינדער סאו יעצט קאכט זיך ארום מיט דעם הערש מיילעך דאס איז א נייער חזר וואס יעדער געבט אים ווייטער כבוד יעצט ס'איז דא נאך א מעשה אין אלעד איז דא איינער וואס זיין זון האט מאנס געווען צען יאר צוריק די זון איז דעמאלטס געווען זעקס, יעצט איז ער זעכצן, און ער איז יעצט געגאנגען אין צו די משטרה מיט אן עורך דין קעגן א מלמד וואס הייסט שמעון עזרא סאנדערס פון אילת, יעצט ס'האט זיך אנגעהויבן די פאליס האבן דאך הנאה פון אזאלכע זאכן, און ס'איז נתברר געווארן אז דער שמעון עזרא איז געווען א מלמד אין תלמוד תורה אין אילת, און מאנס געווען נישט איין יונגל נאר צוויי יונגלעך. און ווען מען האט עס פארציילט פארן מנהל, וועט דער מנהל האט געפרעגט הרב יוסף בנימין וואזנער, ער איז א זון פון הרב חיים מאיר וואזנער וואס ער איז היינט דער פוסק הדור, וואס הרב חיים מאיר וואזנער איז דער זון פונעם פוסק פוסק הדור, פון הרב שמואל הלוי וואזנער.

בקיצור, דער שמעון עזרא איז געגאנגען צו אן אנדערע תלמוד תורה, און דארטן האט זיך עס נאכאמאל איבערגע'חזר'ט, נאכאמאל מאנס געווען קינדער, און מען ווידער געגאנגען צו דעם יוסף בנימין וואזנער, און ער האט ווידער געזאגט אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס, מען דארף אלעס באהאלטן. נו, דער שמעון עזרא איז געגאנגען אויף בית שמש אין א דריטע תלמוד תורה, נאך צען יאר ווען ער האט מאנס געווען דארטן קינדער, איז געווען איין קינד וואס האט נישט געקענט אויפשטיין אן א דעם וואס ער זאל מאכן קטנים אין בעט, און ס'איז געווען נאך אזאלעכע זאכן וואס מ'האט געזען אויפן פאני זאכן, איז בקיצור איז מען געגאנגען און מ'האט גערופן די פאליס, איז דער שמעון עזרא ער, די פאליס האלט אים יעצט פארשפארט, און ס'איז אונטער א צו איסור פרסום, מען טאר עס נישט מפרסם זיין ווייל קען זיין ס'איז דא נאך מענטשן וואס אינמיטן די חקירות און זיי קומען פאראויס. יעצט האלט עס אז מען האט שוין חוקר געווען איבער הונדערט און פופציג קינדער וואס זענען געווען אין די תלמוד תורה, מען האט אויסגעפארשט אלע מלמדים און מען האט אויסגעפארשט אלע מנהלים, איז דא איין מנהל וואס ער הייסט אהרן יצחק קליין, מען האט אים אויפגעהאלטן פֿיר און צוואַנציק שעה ווייל ער האט משתיק געווען די זאך, אבער ער טענה'ט אז ער האט מיט דעם גארנישט, ער איז נאר דער מנהל, און הרב יוסף בנימין וואזנער, דער אייניקל פונעם פוסק הדור, ער האט געזאגט אז מען טאר גארנישט פארציילן, ער איז געווען דעמאלטס דער רב פון אילת, און ער האט געזאגט אז מען טאר נישט פארציילן גארנישט פאר די משטרה, היינט זוכן די פאליס דעם יוסף בנימין וואזנער זאלן אים איינזעצן. אבער ער וואוינט אין לאנדאן און מען קען אים נישט איינזעצן ווייל ס'איז נישט דא א וועג וויאזוי מען זאל אים ברענגען, קען זיין ווען ער וועט קומען אויף ארץ ישראל וועט מען אים אויפהאלטן. און יעצט, כ'וויל נישט רעדן ווייטער, נאר כ'קען נישט דערציילן ווי ס'האלט דער מצב מיט יוסף בנימין וואזנער באט ס'איז ברוך השם פרייליך. יעצט לעצטנס האט מען געכאפט א בחור פון פֿופֿצן יאר וואס האט מכשיל געווען א קלענער יונגל, און ווען מ'האט אים געכאפט האט ער געטענה'ט, כ'האב נישט געוואוסט אפילו ס'איז א פראבלעם, ווייל דער שמעון עזרא האט עס מיר געטון מיט צען יאר צוריק, און איך וויל ענק זאגן רבותי, כ'ווייס נישט וויפיל נאך ער האט שוין מאנס געווען וואס מ'האט נישט געכאפט. ער איז געגאנגען מיט זיינע עלטערן צו די משטרה און מ'האט אלעס פארציילט, און די משטרה האט אנגעהויבן נאכאמאל חוקר צו זיין, און דא האט מען שוין אפאר מלמדים חוקר געווען, בקיצור עס איז שוין דא איבער צוויי הונדערט און פֿופֿציק מענטשן וואס מ'האט חוקר געווען. די חוקרים זאגן אז אזא מין פרשה האבן זיי נאכנישט געהאט, ווייל זיי געבן דאך נאכנישט ארויס וועם מ'האט שוין געכאפט און וועם נישט, ס'גייט נאך דא ווערן לעבעדיג, און זיי האבן נאך אסאך מלמדים וואס זיי ווילן חוקר זיין אבער זיי האבן געארבעט אויפן שווארצן מארקעט האבן זיי נישט קיין תלוש, דאס מיינט אזא סטאב, אבער זיי זאגן זיי וועלן אנקומען צו יעדן. יעצט דער שמעון עזרא, דער איז א סאטמארע חסיד און מענטשן קענען אים, נאר גארנישט, ער האט אין זיך א שוואכקייט אז ער איז א חזיר אויך. יעצט די פאליס זאגט א ברוך השם אז סהייבט זיך אן א סדר אין די אידישע גאסן. יעצט למעשה דער עולם זעהט אז די עדה צופאלט, סאיז א פעיק פאוני ארגענעזעישן, סא היינט הייסט עס עס גייט זיין אן אסיפה פון די עדה החרדית און דער חבר פון די הנהלה פון תולדות אהרן ראובן פאפענהיים זאגט זיך אפ, ווייל זעהט אויס זיי זוכן שוין נישט מער די משוגענע זאכן, סאיז שוין גוט די מדינה, סאיז שוין גוט די ציונים, סאיז שוין גוט זייער געלט, סאיז שוין גוט אלעס, ווער ברויך די עדה החרדית? זיי האבן זיך דאך שוין געמאכט א שטיקל אייגענע שחיטה און פארטיג. יעצט לויט ווי ס'הייסט איז איינער פון די קינדער פון דעם סיקריק יצחק מאיר קויפמאן זיין זון גייט אריינקומען, און זיי גייען אויך אריינעמען איינער פון די הויפט פון די סיקריקים יצחק קירשנבוים, בקיצור ס'גייט ווערן א מאפיא ארגענעזעישן, און זיי ווילן אויך אריינעמען עפעס א נייעם מורה צדק זעליג סאמעט זעט אויס ער האט צו כשר'ן אלע טרייפות. ס. בקיצור, די עדה החרדית ווערט היינט אן אמטליכע ארגענעזעישאן פון סיקריקים און רוצחים. איי עס וועט נישט זיין קיין כשר? איז דער עיקר זיי מאכן געלט. נאכדעם וועט מיר דאווידאוויטש זאגן ער האט א גאן, ער האט, ער קען מיך שיסן. עלעהיי ס'איז רוצחים אייביג געווען. יעצט, ס'איז געווען, כ'האב ענק שוין געזאגט, דעם בעלסקי'ס איידעם רעכניץ האט געזאגט זייער א גוטע דרשה, און דאס וועט עטס זעהן א חילוק, צווישן למשל סאטמאר און צווישן די ליטווישע, דארט איז געזעסן ר' מלכיאל קאטלער, דער וואס האט גענומען אפאר ווייבער זאלן אים קענען ברענגען טשעקס, עניוועי דער מלכיאל קאטלער איז דארט געזעסן און ער האט געכאפט צואה אין פנים אבער האט גארנישט געזאגט, שפעטער האט ער גערופן רעכניץ אהיים צו זיך אין שטוב און האט אים געזאגט אהיב ידידי. אונז ווייס מען פון דיינע נבילות וטריפות, אונז ווייס מיר אז דו האסט מטמא געווען גאנץ קאליפארניע יארן, אונז ווייס מיר אז דו ביסט דער האלסעילער פונעם פלייש און דו אונסט די נורסינג האומס, אונז ווייס מיר אלע דיינע מעשים טובים, ליסן, דו ווילסט נישט אונז זאל מיר זאגן א דרשה קעגן דיר? זאלסט שוין צוריק ציען. און דער פערד איז געגאנגען און ער האט צוריק געצויגן, און דאס איז געווען זיין בהמישקייט, ער וואלט אים געדארפט ווען ענטפערן אזוי, איך האב געגעבן נבילות וטריפות, און דו ווארפסט ארויס קינדער. סאו, איינס איז נישט מחייב דאס צווייטע און איינס פארענטפערט נישט דאס צווייטע. סאו לאמיר גיין ווייטער. דו גיי ארויס קעגן מיר אז איך געב נבילות וטריפות פאר א נורסינג האום, און איך וועל ארויסגיין, דו ווארפסט ארויס דא קינדער. האט ער דאס נישט געטון, ער האט זיך אונטערגעגעבן. ס'איז די זעלבע ווי המן מיט אחשורוש, די זעלבע ווי ס'טוט זיך דארט מיט די אתרא קדישא, דער שרייבט א בריוו אזוי, מארגן האט ער חרטה, נאכדעם שרייבט ער נאך א בריוו. דא אויך. רעכניץ האט געזאגט א שיינע דרשה, איך האב ענק דעמאלטס געזאגט איך ווער נישט נתפעל, ווייל. בסופו של דבר האט ער דאך געגעבן נבילות וטריפות, ס'דא ווידיאוס וואס צוויי חדשים פריער זיי פלעגן גיין צאמנעמען אין די נוירסינג האום די באקסעס פון די usda און זיי פלעגן נאכאמאל איבערפאקן, זיי האבן געטון כל דבר אסור, סא יעצט ווערן מיר נישט נתפעל אז אן אנגעפרעסענער חזיר און ער פרעסט אן אלטע מענטשן וואס האבן א גאנץ לעבן געגעסן כשר'ס פרעסט ער זיי אן מיט נבילות וטריפות ער זאל האבן אפאר טאלער, נאר כ'האב געלאזט הערן זיין דרשה אבער כ'האב געזאגט אין הקדמה כ'ווער נישט נתפעל, דערווייל האט ער שוין צוריקגעצויגן, סא אזוי דרייט זיך דאס ארום און ארום די גאנצע צייט. מען ציט ארויף מען ציט אראפ, מען גייט ארויס איינער קעגן אנדערע מען בעט זיך איבער. סא עניוועי, איז געזעסן דא דער ראש ישיבה ביז מוצאי שבת, מוצאי שבת איז בעלסקי ארויס געפלויגן אויף ארץ ישראל און ער איז געגאנגען מטמא זיין ארץ ישראל, ער איז א דבר טמא, מענטשן האבן מיר געזאגט ביסט משוגע ער איז א ראש ישיבה, זאג איך אים, דו ווייסט נישט אין וואסערע טינופת דער מענטש איז געווען פארמישט. ער איז געווען דער ערשטער שייגעץ וואס ער האט מתיר געווען א פרוי מיט מפקיע זיין קידושין, מיט יארן צוריק, און אלע רבנים זענען ארויס קעגן אים, און זיי האבן אים געבעטן ער זאל זאל צוריקציען. סא דאס איז שוין אן אלטע עבירה וואס מען טוט. יעצט הער איך, איך האב געזען שוין א בריוו, אז קעגן קאמינעצקי'ן זענען ארויס פינף גדולי הדור, איינער פון זיי איז ר' מלכיאל קאטלער פון לעיקוואד, און נאך אנדערע פיר רבנים. אויסער דעם וואס די בית דין פון ארץ ישראל איז ארויס רב שטערנבוך און אויסער דעם וואס התאחדות הרבנים איז ארויס יעדער איז ארויס און קיינער האט אפילו נישט אויסגעהערט פונקטליך נאר יעדענס טענה איז אז טאמער לאזטו דאס צו האסטו אונטערגעברענגט גאנץ תורת משה און הלכות גיטין זיך אראצוזעצן אויסהערן דאס איז מען האלט נאך אפילו נישט דארט און בעלסקי גייט יעצט ארויפקומען אויף יענע וועלט גייט אים דער אייבערשטער זאגן דו האסט דאך געוואוינט מיט אן אשת איש האסט געמאכט ממזרים וועט ער זאגן אנטשולדיגט רבונו של עולם כ'האב געמיינט אז דא איז א עולם האמת עט מען אים זאגן יא, די האסט מתיר געווען א פרוי אן א גט און ממילא איז עס ביסטו חייב פאר אלעם, און ס'איז אויך געווען דעמאלטס, די מעשה מיט די גט מכות מ'האט איינגעזעצט וואלמארק מיט די עפשטיין, מען האט אים אויך געוואלט איינזעצן נאר ער איז געווען קראנק האט מען אים אפגעלאזט, דער מענטש איז געווען אינוואלווד אין די זעלבע שייגעץ שטיק, דער מענטש איז געווען אינוואלווד מיט טרייפענע הכשרים, דער מענטש איז געווען אינוואלווד מיט אזויפיל שמוציגע זאכן, ס'איז א פלא אז א ראש ישיבה וואס זיצט און לערנט זאל קענען האבן אזויפיל צייט פאר אזויפיל שייגעץ שטיק. פאלשע גיטין, פאלשע דין תורה'ס, וואס די ווילסט איז ער געווען אינוואלווד. דזשאסט ביקאוז ער טראגט א טייטל ראש ישיבה צו ווייל ער האט געפייגערט ווערט ער מיר נאכנישט הייליג. און רעכניץ האט זיך אנגענומען פאר אים און יעצט האט ער גע שוין געזאגט אז ניין מען מעג ארויסווארפן די קינדער, לאז מיך גיין איך וועל דיך לאזן גיין, און ביי דעם האלטן מיר. ס'איז א ביטערע אומגליק. אבער צו ער האט צוריקגעצויגן צו נישט האט ער נישט צוריקגעצויגן אויף. די בעצם זאך אז מען ווארפט ארויס קינדער האט נאר צוריקגעצויגן, אז ער האט געזאגט אז די ראשי ישיבות נעמען נישט קער, אויף דעם האט ער ממתיק געווען, אבער דאס אז זיי ווארפן ארויס קינדער און זיי האבן געמאכט א חורבן מיט די קינדער אויף דעם קען ער נישט צוריקציען, ווייל ער האט עס געוואוסט און א פאקט and he knew what he was saying, און מען קען גיין אין לעיקוואוד, גיי יעצט ביינאכט וועסטו זען דארטן אויף געוויסע גאסן איז פול פול מיט חזיריי, מען טוט אפ כל דבר אסור מיט דראגס, יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס האט מיך אנגעקאלט, געהערט. און ער האט געהאט א פראבלעם מיט די פרנסה של ר' פדת, איך וויל איר זאלט עס אויסהערן. כ'האב געטוישט זיין קול וועגן פרייוועסי. נחום שלום עליכם אין די דרשה פון לעצטע וואך פרשת בשלח זאגט איר אז רבי אלעזר בן פדת דער שוין א גרויסע ארעמאן וואס שטייט אין מסכת תענית און רבי אלעזר וואס איז מרא דארעא דישראל און רבי אלעזר וואס האט געהאט א קו א קי זאגט מען ביי אייך וואס איז ארויסגעגאנגען

איז דא דארטן א גרויס אריכות, אין דעם זענט איר גערעכט אז ס'איז די זעלבע אמורא און ברענגט פון מהרש"א אז ס'איז אן אמורא נישט קיין תנא, וועט דארטן זען, דף ל"ד עמוד א' רבי אלעזר בן פדת א גרויס אריכות, און ער האט טענות רבי יוחנן, אבער וואס איר זאגט אז דאס איז אויכעט

פון יבנה. און נאכאמאל דאס איז נישט די זעלבע מענטש, רבי אלעזר בן עזריה איז א תנא, רבי אלעזר בן פדת איז אן אמורא, און עס איז בכלל נישט די זעלבע מענטש, און פון היינט און ווייטער זאלט איר זיין אזוי גוט יעדע זאך וואס איר זאגט, בשם א גמרא, א מדרש, א זוהר, וואס ס'זאל נאר זיין, וועלכע ספר ס'זאל זיין, זאלט איר זיין אזוי גוט עס נאכקוקן פריער, און טאמער איר האט נישט קיין צייט, זאלט איר זאגן בקיצור און נישט זאגן נאמען פון קיין ספרים אויב איר האט נישט נאכגעקוקט ווייל ס'האט זיך געמאכט אזא אפענע טעות קינדער וואס האבן געלערנט פרק במה בהמה קענען חלילה לאכן פון אייך און דאס איז נישט קיין כבוד און ס'איז נישט כדאי און ס'איז בעסער זיין ווייניג און מדוייק. א גרויסן ישר כח און ברכה והצלחה בכל הענינים. כל טוב סלה.

רבי אלעזר בן פדת, אזוי מבואר אין סדר הדורות ווי כ'האב עס געזאגט פריער, דף ל"ד עמוד א' און חלק פון תנאים ואמוראים אות א'. ברכה והצלחה בכל ענינים. כ'וויל דיר זאגן, איך זעה אז דו האסט דיר גענומען די מי און דו האסט מיר מסביר געווען אז כ'האב געמאכט א טעות, און כ'האב דיר שוין געזאגט איך מעג האבן מיין האטליין ווייל איך קען זאגן אז כ'האב געמאכט א טעות, איך האב נישט קיין שום פראבלעם. כ'וויל דיר נאך זאגן נאך מער, אין שנת תרנ"ב, ווען רבי חיים סאלאווייטשיק איז געווארן רב אויף זיין טאטנס פלאץ רבי יוסף דוב, ער איז געווארן דער רב פון בריסק, איז האט ער מסכים געווען צו ווערן רב אבער נאר טאמער מען ברענגט רבי שמחה זעליג ריגער, ער מוז זיין דער אב בית דין, ווען נישט נעמט ער נישט אן צו זיין דער רב. איינמאל האט רבי חיים געזאגט פארוואס האט ער אויסגעוועלט אין רבי שמחה זעליג אז ער זאל זיין דער הויפט מורה הוראה אין בריסק, האט ער געזאגט ווייל רבי שמחה זעליג האט א גראדן שכל, א ברייטן שכל, און ער קען אויכעט מודה זיין אויפן אמת בפה מלא טאמער מען כאפט אים מיט א טעות, און אפילו ווען ער האט שוין ארויסגעגעבן א פסק דין פון זיין האנט האט ער נאך דעם כח צו זאגן אנטשולדיגט, טעיתי, כ'האב מיך טועה געווען. מען דערציילט אויכעט אז דער גאון רבי איסר זלמן מעלצער, ער איז געווען דער שווער פון. ר' אהרן קאטלער, דער וואס האט געגרינדעט לעיקוואוד. בקיצור, האט ער דארטן געטראפן אמאל ר' חיים סאלאווייטשיק, האט ער ר' איסר זלמן מעלצער געזאגט פאר ר' חיים איך וויל אייך פארציילן א מעשה וואס איז מיט מיר געווען ווען איך בין געווען א רב אין וואלאזשין, מען האט מיך מכבד געווען אז איך זאל זאגן א דרשה פאר די בחורים, בין איך ארויפגעגאנגען אויפן בימה, כ'האב מיטגענומען א גמרא, כ'האב געקוקט א מינוט אויפן בלאט גמרא, און נאכדעם בין איך אראפגעגאנגען, כ'האב נישט געזאגט גארנישט, כ'האב געזאגט רבותי כ'האב ענק גארנישט וואס צו זאגן אויף דעם בלאט, און ער איז גראד אראפ פון די בימה, און יעדער האט אנגעהויבן צו קוקן און צו לאכן, וואס איז דאס? האט ער געזאגט כ'וועל ענק זאגן דעם אמת, ווען כ'בין ארויפגעגאנגען אויפן בימה האב איך געהאלטן כ'האב א. פעסטן שיעור צו זאגן, אינמיטן האב איך עס איבערגעטראכט האב איך געזען ס'איז מופרך מעיקרא דער גאנצער שיעור, איז ממילא וויל איך ענק נישט אנברענגען די צייט, איז זאג איך ענק לכתחילה איך האב ענק נישט וואס צו זאגן, נאכדעם האב איך געטראכט און גייענדיג ארויף אבער איך קען די אלע זאכן וואס איך קען אפפרעגן קען איך צוריק אפפרעגן, בקיצור כ'האב געדרייט אהער און אהין כ'האב אליינס נישט געוואוסט פונקטליך וואס כ'האב צו זאגן ממילא וויל איך ענק נישט אנברענגען די צייט, האט ר' חיים בריסקער אויסגעלאזט. אז נאר טאקע אזוי קען מען זיין א ראש ישיבה. יעצט מען דערציילט נאך א מעשה אז ס'איז געווען ר' שייע זאב ווינאגראד זכר צדיק לברכה ער איז געווען פון די גדולי התורה אין ירושלים, דערציילט מען אז אין בריסק איז ער אמאל אריין צו ר' חיים סאלאווייטשיק צו נעמען פון אים א ברכה אז ער זאל מצליח זיין אין לערנען און אויך ער האלט ביים פארן אויף ירושלים ווייל מען נעמט אים אויף צו זיין דארטן א ראש ישיבה. האט ער אים געפרעגט, זאגט מיר א הדרכה, האט אים געענטפערט דער רבי חיים בריסקער, א ראש ישיבה דארף וויסן אז טאמער ער האט זיך שטארק געפלאגט צוצוגרייטן א שיעור, און ברוך השם ער האט שוין צוגעגרייט א שטיקל שיעור און ס'דאכט זיך אים אז ס'איז גוט, אבער ווען ער זאגט דעם שיעור פאר די תלמידים איז דא עפעס איינער פון די תלמידים, אזוי נישט דער בעסטער עילוי אויך נישט, און ער פרעגט אים א קשיא וואס דורך דעם פרעגט מען אפ דעם גאנצן שיעור. און אין זיין הארץ ווייסט ער אז דער תלמיד איז גערעכט. דארף ער ארויס זאגן בפה מלא, דיין שאלה איז ריכטיג, און מה שאמרתי טעות בידי, וואס כ'האב געזאגט איז א טעות, און איך האב נישט מער וואס צו זאגן היינט. אזא מענטש קען זיין א ראש ישיבה. די גמרא ברענגט אויך אזוי. איינער פון די אמוראים האבן געזאגט דעם אנדערן טאג, כל מה שאמרתי אתמול טעות היה בידי. סאו דאס אז מען זאל מודה זיין אז מען האט געמאכט א טעות, דאס איז א נארמאלע זאך, סאו איך דאנק דיר מורא'דיג אז דו האסט מיך געטרייט צו פאררעכטן. און איך האב הנאה קודם אז דו הערסט אויס, אזוי וועסטו קענען פאררעכטן דיינע קינדער, און אפשר ביסטו גאר א מלמד. נאר למעשה וויל איך דיר זאגן אז ס'איז דא אין איינע פון די מדרשים וואס כ'האב געטראפן אין די לייבערי, ס'הייסט אוצרות המדרשים, האב איך געטראפן אז ס'שטייט דער נאמען פון ר' פדה'ס, די זעלבע מעשה ווערט געברענגט, נאר איך זוך עס יעצט, איך האב עס דעמאלטס אנגעצייכנט ביי מיר ווייל יענער האט געשריבן אין די פוטנאוטס דער גרעסטער ארעמאן צווישן אלע אמוראים. און אויף אים לייגט מען אן א פרה, איז ממילא כ'טרעף עס נישט די מינוט, עס קען זיין, דערווייל ביסטו גערעכט, א מענטש איז אינעסענט ביז פרואווען גילטי, דערווייל ביסטו גערעכט ווייל איך טרעף עס נישט, אבער איך האב עס ביי מיר אויפגעשריבן אז אין די מסגרים שרייבט יענער אז שטעל דיר פאר דעם גרעסטן ארעמאן האט מען אים אנגעלייגט א קו, עניוועי, טאמער וועל איך עס נישט טרעפן ביסטו גערעכט. האב איך נישט קיין פראבלעם צוריקצוציען, נאר טאמער דער אייבערשטער וועט העלפן איך וועל עס אמאל נאכאמאל קאם עקראס איט, וועל איך עס דיר מודיע זיין, כ'וועל עס מודיע זיין אויפן האטליין, איך זעה דאך אז דו הערסט אויס, און שכוח, איי רילי עפרישיעט. יעצט, פאריגע וואך האט מיך איינער אריינגעקאלט, איך האב געזאגט מ'טאר נישט ארייננעמען קיינעם אין שטוב, האט ער געזאגט ס'איז א שיטה יחידאה און איך זאל אים ווייזן ווי דאס שטייט, און ער האט מיך אינגאנצן ווי מ'זאגט געטרייבערט. ווער ביסטו זאלסט מאכן אן אייגענע שיטה יחידאה, א מ'האט ביז מ'האט קליינע קינדער אין שטוב צו יונגע קינדער טאר מען נישט אריינעמען קיינעם, האב איך געזאגט פאריגע וואך, נישט נאר ווען מ'איז יונג און קליין טאר מען נישט אריינעמען טאר קיינמאל נישט אריינעמען, אין לעבן טאר מען נישט אריינעמען קיינעם ווייל דאס איז א סכנה אויף דיין ווייב אויך, בקיצור. איינער האט מיך אריינגערופן אז אין מדרש שמואל אויף אין אבות איז דא אל תרבה שיחה עם האשה, ברענגט ער פונקטליך דאס וואס איך זאג, שטייט ויהיו עניים בני ביתך ברענגט ער אז טאמער איז דא א פראבלעם פון זנות טאר מען עס נישט טון, סא קוק דארטן נאך און איך בין נישט אזוי ראנג ווי דו מיינסט, אויסער דעם האב איך געהאלטן אז איך בין נישט ראנג ווייל די מציאות איז היינט אנדערש. יעצט דא וועט איר הערן פון א תלמיד פון צוויי גרויסע רבנים. איינער איז געווען רב בעלסקי און דער צווייטער איז געווען רב פאם, ער האט געלערנט ביי זיי מיט צוואַנציק יאר צוריק, און ביידע האבן געהאלטן מען זאל ארייננעמען יעדן אין שטוב, און דער סוף האבן זיי חוזר געווען און זיי האבן געזאגט מען טאר נישט ארייננעמען, וועגן דעם וואס איר הערט וואס ער פארציילט דא, כ'האב אויך געטוישט זיין קול כדי צו פראטעקטן זיין פרייוועסי. א גוטן, איך מוז דיר אויפזאגן איין זאך.

האט ער איינגעזען אז מען קען נישט ארייננעמען יעדעם, ס'איז א וועלט פון משוגעים, א וועלט פון צעדרייטע מענטשן, און דאס האט ער געזאגט געדענק איך פאר די תלמידים, און נאך א זאך, איך בין אויך א תלמיד פון רב בעלסקי, איך ווייס איר האלט נישט אזוי פון אים, אבער למעשה ער האט געהאט א אפענע שטוב, נישט סתם אפען, ס'איז געווען ממש כל צרוע וכל זב האט זיך געדרייט ביי אים, און ער האט געהאט זייער חשוב'ע קינדער, פיינע קינדער. און ער האט געהאט א מעשה אז עפעס א גר צדק האט זיך געדרייט דארט אין דער שטוב און איינמאל קיינער נישט געווען אינדערהיים יא ואין איש אין איש בבית און ער האט ער האט עפעס ער האט נאכגעלאפן זיין טאכטער דאס הייסט די געקארנערט און ארום און זי האט ער אויך דאס ווייס איך נישט פירסט הענד אבער איך האב עס נאר געהערט נאכזאגן אין ישיבה דעמאלטס שעצן פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק און זי האט ארויס געשפרינגען פון א פענסטער איז ארויס געשפרינגען פון א פענסטער און זי האט זיך געראטעוועט פון אים און ער האט דעמאלטס געטשעינדזשט אביסל די רולס פון די הויז

כ'האף רבי איז מוחל אז איך האב פוגע געווען אין רבי'ס כבוד. נאך א זאך, כ'וואלט געוואלט זאגן אז ר' אהרן קאטלער האט קיינמאל נישט נישט אריינגעלאזט קיין קינדער אין ישיבה אז די טאטע האט נישט געלערנט, דער וואזנט סאטש א סיטואעישאן דעט די פארדער דידנט לערן, לעיקוואד איז אנלי אין טיים פון ר' אהרן קאטלער עס איז נישט געווען קיין בעלי בתים אין לעיקוואד אלעס איז בני אפילו אז ס'וואלט יא געווען חס ושלום ר' אהרן קאטלער וואלט דאס קיינמאל נישט אין זיין לעבן געטוהן

טוק פלעיס דעטס אלל. און נאכאמאל שטייט ר' מחי'ן האט מגיה געווען און ר' עובד אין עני וועי איז א גרויסע שכח. איך וויל דיר זאגן, איך פארשטיי דיין ווייטאג, איך ווייס ר' אהרן קאטלער איז געווען א גרויסער מענטש, איך ווייס אז ער האט אהערגעשטעלט תורה אין אמעריקע, האט אבער געהאט איין קעטש, און דער קעטש איז געווען אני ואפסי עוד. נאר בני תורה, נאר בני תורה, האט זיך נישט גערעכנט מיטן באלעבאס. ווען סאטמאר רב וואלט זיך גערעכנט נאר מיט בני תורה וואלט ער נישט געהאט קיין צען אידן אין בית מדרש, און ווען רבי אהרן קאטלער וואלט זיך גערעכנט אז מען דארף יעדן מקרב זיין וואלט ער געהאט דעם גאנצן סאטמארער עולם און נאך און נאך. סאך מענטשן זענען אוועק פון אידישקייט, נישט יעדער איז א בן תורה, נישט יעדער קען משיג זיין די תורה. און דעם זעלבן דזשאוק אין קאפ האט געהאט רב שך. יעצט רבי אהרן קאטלער ווען איך זאל אייך אנהייבן צו פארציילן זאכן וואס אונז ווייס מיר ע ע ע וויל איך נישט ווייל די האלטסט ער איז געווען דער צדיק הדור געזונטערהייט ער האט אויפגעשטעלט די גרויסע ישיבה אין לעיקוואוד און די אלע מענטשן האבן חתונה געהאט די בני תורה און זיי האבן געוואלט בלייבן לערנען ווען איינער איז נישט געווען קיין בן תורה ווען איינער האט נישט משיג געווען אזוי די תורה האט ער אים נישט מקרב געווען ער האט אים געשיקט ער זאל זיך גיין ווייטער ער האט זיך איינגערעדט אז נאר דעם בן תורה וואס ער קען די גמרא דער מוז זיין דארט. שך האט דאס זעלבע געטון, און שך האט איבערגעלאזט אונטער זיך א מלחמה, א מלחמה כבידה וואס ס'ברענגט אונטער גאנץ פאנאוויטש, און ר' אהרן קאטלער האט איבערגעלאזט א מלחמה כבידה וואס ס'ברענגט אונטער לעיקוואד, מ'נעמט נאר אריין מציונים און טאטעס וואס זיי לערנען און מאמעס וואס זיי גייען ארבעטן, טאמער דער איד איז אן עושר און די ווייב גייט נישט ארבעטן טאר מען אים נישט ארייננעמען, און. טאמער דער טאטע איז נישט אזא גרויסע תלמיד חכם מוז מען מאכן עקסטערע מוסדות פאר זיי. ווער? וואס? ווער? איך פארשטיי נישט וואט. ר' אהרן קאטלער אויף זיין פערסאנאליטי האב איך נישט געזאגט גארנישט, ער געווען א גרויסער מענטש א גרויסער אויפטוער, און די זעלבע רב שך ער האט זיך געפלאגט אויף תורה, נאר דער דזשאוק, דער קליינער דזשאוק אין קאפ אז נאר דער בן תורה דאס איז די גאנצע זאך, דאס איז אן אומגליק, יעצט ר' אהרן האט געארבעט אז מען זאל נישט האבן קיין קאלעדזש. טש, און נאכדעם האט ער געזאגט אזוי, כ'האב שוין געענדיגט ביי מיר אין לעיקוואוד, יעצט גיי איך איינפירן אין אלע ישיבות אקראס אמעריקע מען זאל נישט גיין אין קאלעדזש, יעדער מוז אונטערשרייבן אז מען וועט נישט גיין קיינמאל שטודירן. העי, ער קען נישט אויסהאלטן די גאנצע וועלט, איך וויל דיר זאגן, א גרויסע פראצענט פון די אלע לעיקוואדער יונגעלייט וואס האבן גענומען גרויסע גבירים וואס האבן זיי אויסגעהאלטן, זענען געווען אידן וואס אסאך האבן נישט געהאלטן טהרת המשפחה, די עלטערן זייערע, און אסאך האבן נישט געהאלטן שבת. ערגעץ מוז מען עפעס פארקוקן. סאו אונז גיימער נישט אריין יעצט אין די היסטארי ווייל איט וואלד בי ווערי עמבערעסינג, באט צו נעמען מענטשן וואס נאר וואס זיי קענען לערנען און נאר וואס זיי שטייגן אין לערנען נאר אזאלעכע מקרב צו זיין, דעטס ראנג, משה רבינו האט גענומען מחוטב עציך עד שואב מימיך, ער'ט גענומען יעדן, ווי שיין איז צו קוקן אין סאטמאר אז ס'קומען אריין יונגעלייט מיט גרינע שירטס, זיי טוען זיך אן אן אלט רעקל און ער כאפט א מנחה, אנדערע מענטשן זאגן גייטס ארויס, צניעות, דרך ארץ. פארקערט דאס איז די שיינקייט. ס'איז א תשובה אין חתם סופר וועגן אן אתרוג וואס האט געהאט פיל מיט שמוץ ווייל די גאנצע קהילה האט דערויף געבענטשט. מ'האט אים געפרעגט צו ס'הייסט א הדר, זאגט ער אין לך הדר גדול מזה אז טויזענטער אידן מאכן א ברכה דערויף. יענער מאן נעמט זיך צען מינוט ער זאל קומען כאפן א מנחה. ווי שיין דאס איז. און איך זע נישט וואס ס'איז אויסגעוואקסן פון די גרויסע תלמידי חכמים. ס'איז דא א זונה אין לעיקוואוד וואס זאגט מען מיט די גרעסטע צוואַנציק תלמידי חכמים איז זי געשלאפן און מ'האט פאר איר מורא און ממילא מאכט מען א שווייג מ'האט עס שטיל געמאכט די גאנצע עסק און זי וואוינט ווייטער אין לעיקוואוד סאו כ'בין נישט אזוי אנטציקט פון די גרויסע תלמידי חכמים וואס זיי קענען דרייען מיטן פינגער. כ'האב געוואלט זאגן אז די מצב איז מורא'דיג שרעקליך ווייל אונז זעמער אזאלכע טיפשים די חברה די חזירים ווייסן וויאזוי צו כאפן קינדער ווען צו כאפן און ווי צו כאפן און אונז האמיר נישט קיין שום באגריף אין דעם. יעצט איז דא איינער וואס ער וואוינט אין מאנסי וואס דער מענטש האט א וואן מען בענד און ער כאפט אריין אזוי קינדער און ס'האלט שוין דארטן, שטעלט אייך פאר ווי ס'האלט, ס'האלט שוין דארטן אז. ער טוט זיך עדווערטייזן אז ער העלפט ארויס בחורים צו געבן אויף א דזשאב בין הזמנים און בין הסדרים, מ'קען ביי אים קומען ארבעטן און ער ווערט גענוג היימיש מיט די בחורים, און ווען ער ווערט גענוג היימיש, דעמאלטס איז ער זיי מכשיל, ער רעדט מיט זיי וואס מען טאר נישט און ער טוט וואס מען טאר נישט, און די בחורים זענען גענוג קלוג זיי האבן אים ריקארדעד, ס'איז שוין א נייע סדרה רבותי, די בחורים ווייסן מען מוז אים ריקארדען, און די ריקארדינג גייט אנקומען צו די פאליס, ביקאוז אונז קען מען דאס נישט צולאזן. יעצט איך שלאג מיך מיט די דעה צו איך זאל עס יא ארויפלייגן צו נישט, אבער איך האב מחליט געווען איך וועל זאגן פאר בחורים, עטס האט'ס עס נישט וואס אויסצוהערן, אונטער אַכצן יאר איז עס אגענסט די לאו מסתם, און העכער אַכצן יאר איז עס אגענסט אידישקייט, מען טאר עס נישט אויסהערן, און זאל עס נישט אויסהערן קיינער נאר מחנכים מיט רבנים, און אויכעט עלטערן פון קינדער, זיי זאלן וויסן וויאזוי די מגיפה איז צושפרייט געווארן צווישן די בחורים מיט די מיידלעך, ס'איז געפערליך, מ'שעמט זיך נישט צו מאכן געהעריג אדווערטייזמענטס, מ'שעמט זיך נישט אפצוקאלן בחורים און צו רעדן זייער זייער מיעס, יעצט דעיס גייט אנקומען צו די פאליס, איך בעט נאר איין זאך, ווער ס'איז א פגוע פון דעם מיוזישן, ער הייסט אברהם זילבער, אברהם זילבער פון מאנסי, זאל פליז גיין צו די פאליס ער זאל איינגעבן ווייל מ'מוז אים אראפנעמען פון די גאס. מען מוז אים איינזעצן ווייל ס'איז שוין ממש באים מים עד נפש, די חוצפה איז שוין געווארן ממש עד אין לשער, מען טאר אפילו נישט ארויפלייגן אזא זאך, איך מוז עס נאר ארויפלייגן, אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי זאגט אוי לי אז כ'על ענק נישט זאגן אוי לי כ'על ענק יא זאגן, אבער איך דיסייד איך גיי ענק יא זאגן, אויב מען קען אפקאלן יונגע בחורים, און איך ווייס עטליכען וואס ער האט שוין געכאפט און ער האט זיי שוין מכשיל געווען ווייל זיי קומען יא ארויס, נאר זייערע עלטערן האבן מורא פאר די מעדזשיק ווארד וואס דאס הייסט, וואס הייסט עס נאר? מזל טוב? ניין? אה, שידוכים. און אז אונז לאמיר דאס צו און ער איז א מיוזישען און ער מאכט עמטליכע אדווערטייזמענטס נו וועמער אונז אנקומען אין אפאר וואכן אין אפאר חדשים ארום סאו איך לייג עס ארויף אויף קעסטעל דריי און זיבעציק אבער קיינער קיין בחור און קיין מיידלעך זאלן נישט ארויף גיין דערויף נאר מחנכים און מדריכים מיט רבנים מיט דיינים און אויכעט זאלן ארויף גיין דאס צו הערן טאטעס און מאמעס פון קינדער ווייל עטס מוזטס וויסן וואסער א מגיפה ס'גייט פאר און עטס מוזטס וויסן וואס צו רעדן מיט די בחורים. אז איינער פרעגט דיך ער וויל דיך עפעס אויסלערנען פון צווישן די פיס, דארפסטו אים זאגן נישט נאר דאס טאטשן דארטן איז אן עוולה, נישט נאר אריין שטופן אין אחור איז אן עוולה, נאר דאס רעדן איז די זעלבע עוולה, ביקאוז עווענטשעלי לערנט ער דיך אויס אלעס, און דעמאלטס ביסטו פינישט פאר לייף, וואנס דו פילסט דעם טעם פונעם זנות, יו קענט געט אוט אוו איט. און מ'דארף זייער שטארק וואטשן, און מ'דארף אנזאגן די קינדער מער גרעפיק, אז טאמער איינער וויל מיט דיר רעדן ניבול פה, ניבול פה, וואס איז, ער ווייסט וואס הייסט ניבול פה? ניבול פה מיינט ער זאגט דיר וועגן צווישן די פיס און ער זאגט דיר וואס ס'געשעהט מיט די אלע זאכן טארסטו אים נישט אויסהערן, ווי אינטערעסאנט די מיינסט אז ס'איז, ס'עט דיך אראפברענגען. יעצט כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם אז זלמן לייב פארט אויפטוהן פאר אידישקייט, דא נעמט מען די יו פי קעי, מ'נעמט אלע טרייפענע פראגרעמס, מ'לערנט נישט מיט די קינדער אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, א. פרוי מיידל האט געשריבן אן עסיי, האט זי געדארפט שרייבן האט זי געשריבן בסייעתא דשמיא, דאס איז געווען אין קרית יואל הער איך האט מען איר געזאגט זאל עס נישט שרייבן, זאגט זי וואס הייסט מיין טאטע האט געזאגט ביי יעדע זאך מוז מען דאס טון, נו יא אזוי גייט עס, אהרן גייט פארן יעצט אויף מירון, איז ער גייט זיין דארטן שבת? פקודי, איך האב געוואלט זאגן דער פערלמוטער געט נבילות און טרייפות צו עסן, איך ווייס קלאר, איך בין אמאל געווען דארט און ער מ'האט געקאכט און ס'איז אריינגעקומען א פרוי, איך וויל נישט זאגן ווער, א גרויסע חשובע פרוי און זי איז ארויסגעגאנגען, זי האט געוואלט צוהעלפן קאכן, זי האט געזאגט אז די לעיבלס זענען פון אזא שוואכע בית השחיטה אז קיינער עסט עס נישט, סאו באמת עטס דארפטס נישט מיטטראגן פון מאנרא ווייל אין די הכנסת אורחים פון פערלמוטער האט ער די זעלבע טרייפות, גאו ענד ענדזשוי יורסעלף. עס וויל איך פרעגן ווי מעג מען אויסגעבן מיליאנען דאלער, זאליק איז געפארן פאר א ברית, מוז אהרן אויך פארן, דער סקווערער איז געווען, יעדער פארט מען געט אויס מיליאנען, ס'איז דא יונגע לייט וואס זיי האבן נישט אויף דורכצולעבן דעם טאג, די מוסדות רייסן אפ די הויט טאמער האסטו נישט צו באצאלן דעם שכר לימוד, ווי האט מען א רעכט דאס צו טוהן? איטס אנבעליוועבל. ווייל זאליק אויך געפארן, ער האט געמאכט דא, די גאנצע הייוועי געווען אפגעשטעלט, יעצט וואונדערסט זיך וואס דער גוי האט דיך פיינט, ווען דער פרעזידענט פון אמעריקע קומט שטעלט מען נישט אזוי אפ די הייוועי, מען פארט, מיט לייטס, ס'טוט זיך, כ'פארשטיי באמת נישט, עטס ווילטס ענק גענוג טשעפען מיטן גוי ביז דער גוי וועט ענק הרג'ענען, דארף נישט ווארטן אז ס'וועט אויפשטיין א היטלער, דער גוי וועט ענק הרג'ענען. עניוועי קיפ אפ יור גוד ווארק. יעצט צוריק צו גיין צו זאלי'ן. מיט דעם גאנצן צעדרייטן סדר וואס מען האט איבערגעקערט דא די שטאט, מיט די לייטס מיט אלעם, דער סוף איז געווען, די מדינה האט זיך אויסגעלאכט און זיי האבן אים אפגעשטעלט און געקוועסטשענט און אים צעדרייט געמאכט. און זיי זאגן אליינס די זאלוינים, אויף אזא פראסק האבן זיי זיך נישט גערעכט. זיי האבן דאך געמיינט אזוי ווי מען האט דא א פול אין ברוקלין ביים דיסטריקט אטוירני און ביי נאך אפאר דזשאדזשעס, האט זיך געמיינט מען קען שוין דארט טון וואס מען וויל. סאו דו טראג געלט און מאך זיכער אז ירושלים האט וואס צו עסן. מען זעט פיקטשערס ווי די אלע ירושלימער אידן שטופן זיך צו אים. איך וואלט פרעגן די אלע ירושלימער אידן, דו האסט עפעס פון אים? ער געבט דיר עפעס? ער געבט דאך נאר פאר די פאר רייכע מענטשן. זיי געבן פאר פרוים שטערן און פאר אזאלכע גרויסע עשירים. אבער דער ארעמאן האט דאך גארנישט פון דעם. סאו וואס האסטו זיך צו שטופן צו אים? ווי וועסט אנקומען מיט. און איך וויל ענק זאגן ירושלימער אידן, עטס נעמטס צו דאס עסן פון אמעריקאנער אידן.

ס'איז אלעס טרייפענע געלטער, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, עטס רעדטס ענק איין עטס האטס ערליך געלט, עטס האטס גארנישט האטס עטס נישט. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך זעה אז מען שרייט קומט מען אן, כ'הער זאגן אז מקווה יו עס עי גייט שוין ארום מיט צעטלעך אז זיי האבן משגיחים, זיי גייען יעצט געלט פאר משגיחים, יעצט דאס מיינט גארנישט, ס'קען זיין דאס איז נאך א וועג וויאזוי צו מאכן געלט, ס'מיינט נישט אז ס'איז כשר.

און נאכדעם האב איך מיך אמאל ארומגעשלאגן מיט דעם שייגעץ רב ביק, איך הער שוין נישט לעצטנס פון אים, ווייסט צו ער לעבט נאך, אברהם שיע העשל ביק, כ'האב מיך ארומגעשלאגן וועגן עפעס א מקווה, האט מען גענומען ירמי' קעץ ער זאל אראפפארן, און ער האט דארט אנגעמאכט א חורבן, א האלב יאר שפעטער בין איך געפארן, איך האב געזען דעם דאך, ער האט געמאכט א חורבן פונקט אזוי ווי ביק. ווייל ער האט מורא צו רעדן, ער קומט מיטן באיאנער נעקטיי, סאו איך וויל וויסן ווער די רבנים זענען, און איך וועל שוין וויסן ווער די רבנים זענען, וועל איך וועלן וויסן צו ער איז א יוצא ונכנס, צו ער זיצט אין בארא פארק און געבט שיעורים אין זיין כולל, און אין איינוועגס געבט ער הכשרים אויף מקוואות, און נאכדעם איז דא אנדערע וואס זיי קענען אינגאנצן גארנישט, ממש גארנישט, דער חזקאל טייטלבוים וואס ער קען שטופן און זיין שוועגערן דער חזר האט געבויעט מקוואות פאר די. ניק פון קבלה אינסטיטוט, קבלה אינסטיטוט, וואס שפעטער האט מען געכאפט אז ער איז א נואף, הער וואס מען האט געטון מיט אים, מען האט אים געטראגן אין צפת אין א בית החיים, מען האט אים באגראבן אונטער דער ערד, און ס'שטייט דארט פֿיר און צוואַנציק שעה שמירה, ווייל די חברה ווילן אים ארויסגראבן, פארשטייסט, יעדער טוט וואס ער וויל, כ'זאג דעם אמת, ס'איז נישט קיין קלענערער הפקר וועלט ווי ס'טוט זיך מיט די פלייש, אז מען זעט אז די פלייש דארף נישט קיין הכשר, דארף די מקווה'ס אויך ליידער נישט קיין הכשר. און אז מען זעט אז די מקווה איז נישט כשר, איז טוט מען נעבעך די זעלבע מיט די שטראף דערפאר וואס מען טוט, מען נעמט גיטין, מען געט נישט קיין גט, מען געט גט מעושה'ס, מען געט שוין היינט, היינט איז די נייע סטייל, מען געט שוין נישט קיין גט, מען זאגט קאמענעצקי, און מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן, מיט דעם האט זיך עס געענדיגט, שוין, אזוי גייט, זעט אויס, היינט די וועלט. איך זאג נאכאמאל פאר די אלע גבירים, איך כ'האב זיי געשיקט אלע שליחים, כ'האב געשיקט א שליח פאר די אלע גרויסע גבירים, צו ער הייסט וויינריב צו ער הייסט וואזנער, זיי אלע געשיקט שליחים, זאלסט וויסן דו בויעסט אן אימפעריע פון פסול'ע מקווה'ס, ס'וועט דיך קאסטן מיליאנען, און עט די ענד אוו די דעי גייט מען עס נישט קענען פאררעכטן אויך נישט, ווייל מ'עט דאך קיינעם נישט אריינלאזן, ווייל די גבירים קוקן זיך נישט אום, שטעלט זיך שוין אויף איינמאל א גביר, רעכניץ און ער זאגט אז מען ווארפט ארויס קינדער, צוויי טאג שפעטער ציט ער אויך צוריק, פארוואס? ווייל זיין געלט איז אויכעט פול מיט נבילות וטריפות. איך געב אסאך קרעדיט פאר ועד הארצי למען טהרת המשפחה אין ארץ ישראל און פאר די רבנות אין ארץ ישראל, איך קום אריין דארטן זיי זאגן מיר קענסט קומען קענסט באקוקן אז ס'עט זיין וואס צו פאררעכטן וועט מען פאררעכטן, איינמאל האב איך באקוקט עטליכע מקוואות אין תל אביב, די בית דין האט געזאגט קענסט אלעס פאררעכטן, ס'דא איין מקווה האט געדארפט גאר גרויסע תיקונים, האב איך זיי געשאפט גרויס געלט אויכעט.

למעשה האבן זיי נישט באקומען נאך קיין פערמיט, איך אן א פערמיט גיי איך נישט ארבעטן, ווייל אז ס'וועט עפעס געשען וועל איך זיין ריספאנסיבל, און ס'איז אויך זייער א קרושעל פלאץ ווייל ס'איז אויף א בארג, איז למעשה יעצט האט מען מיך אפגערופן, מ'ווארט אויף אייך, ס'איז שוין דא א פערמיט, און ס'איז שוין דא א בלופרינט אזוי ווי איר האט געגעבן די אינסטראקשענס, האב איך געזאגט שיק מיר דעם בלופרינט דורכן אימעיל, און איך וועל דיר זאגן צו ס'איז גוט צו נישט, אזוי אז ביז איך קום קען עס שוין זיין פארראכטן, און מ'קען מאכן א נייע פייל, עניוועי. נאר איך וויל ווייטער שרייען די גאנצע הכשר צו אלע דריי ארגאניזעישאנס, די וואס בויען אין רוסלאנד און אין יוראפ, און די וואס בויען דא אין אמעריקע, ס'איז איין שטיק בלאף, זיי נעמען גרויס געלט, זיי געבן אפאר טאלער, און ממילא הייסט עס אז זיי האבן עס געבויעט, קומען זיי דאך אריין מיט זייערע רבנים אין קלאמפערשט, דו ווייסט זיי קומען נישט אן, און ממילא גייען מיר אונז האבן פסול'ע מקוואות, מעתה ועד עולם. כ'האב אנגעהויבן צו פארפירן וועגן אומאן וועגן די מקווה, אנגעהויבן זייער שטארק צו פארפירן, און. מענטשן האבן עס דערהערט און מען וויל שוין בויען א נייע מקווה, מען האלט שוין ביי דעם. נאר וואס, כ'האב זיי געזאגט ווילאנג ס'וועט נישט זיין ווער ס'וועט נעמען קער, דאונט לוק מיי וועי. יעצט זענען זיי שוין מסכים אז זאלן האבן דארט איינער וואס זאל בלייבן דארט א גאנץ יאר, זאג איך, איך מוז אבער וויסן ווער דאס איז, כ'וויל וויסן ווער דאס איז, איך וויל וויסן וויפיל ער קען און איך וויל וויסן וויפיל איך טראסט אים, ווייל די חשוב'ע אינגעלייט מוז איך נישט גיין באזעצן אין אומאן, ער קען זיצן אין ירושלים אויך. די שקצים וועלן גיין דארט. לעיזער בערלאנד קען מען שיקן אויף אומאן יעצט, דער נואף. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. גייט דא דורך יעצט אין די גאס דער זילבער, דער בלינדער דיין. זאג איך אים, בלינדער דיין, נאך א גוט איך טרעף דיך פערסענלי, איך זאל דיר קענען זאגן אדרבה אין פערסאן, איך האב שוין געזאגט אפאר מאל, שוין נישט די ערשטע מאל. זאג איך איינמאל, אפשר קען מען זיך איבערבעטן. דו געב ארויס א בריוו אז דו ביסט א רשע, א שייגעץ, דו האסט מצער געווען א מענטש פאר גארנישט, ווייל ער האט זיך אנגענומען פאר די קינדער. ווען נישט, פארוואס זאל איך דיר מוחל זיין שטילערהייט? ווער ביסטו? וואס האסטו מיר געטון גוטס? היינט זעט אויס איז א גוטער טאג, יעצט טרעף איך דעם צווייטן. יעצט טרעף איך דעם זיידע, די באבע, די, דעם אייזיק אייכענשטיין'ס זון גייט דא ווידער אין די גאס. טרעף איך דעם שייגעץ אויך. ער האט געוואוסט אז איך בין געגאנגען יעדעס מאל ער, זיין טאטע, האט מיך גערופן דורך אים, ווייל ער האט דאך מיך נישט גערופן אליינס, האט זיך געזען פאר די מלחמה. נאר ער ווייסט אויך מיט וועמען צו רעדן. ווען ער האט מיך גערופן בין איך דארט געווען ביז פופצן מינוט, און איך האב געבויעט די מקווה. איך האב עס אים געסעיווט ס'איז געווען פסול. און יעצט גייט ער דא אין די גאס. פארשטייסט? יא די רבנים זענען ריזיג ריזיג, איך זאג דיר באמת, אזא מין שייגעצעריי וואס טוט זיך היינט אין כלל ישראל איז קיינמאל נישט געווען, און ווער איז שולדיג? די רבנים. ס'איז געווען אן אסיפה פאריגע וואך, גרויסע גבירים, און זיי האבן מיך אויך גערופן, זיי האלטן אז איך בין גערעכט, דאס כשרות טויג נישט, און מען קען דאך אבער נישט אזוי איבערלאזן כלל ישראל, דער אייבערשטער האט צוגעגעבן אפאר טאלער, ווילן זיי עפעס טון קאנסטראקטיוו. פרעגן זיי וואס קען מען טוהן צו פארבעסערן די מצב, למשל איך ווייס אזוי אז איצעלע פימפ זאל געבן בעסערע הכשרים אדער מען זאל אים ארויסווארפן, אדער די סאך דאס פארבעסערן, זאג איך דו פערד וואס דו ביסט, דו נעמסט אן אלטן קראנקן פערד וואס ער איז פול מיט קענסער, קענסער מיינט געלט, פול מיט אנשטעקיג אלע מיסע זאכן וואס ער האט שוין נאר געטוהן, און דו גייסט אים טרייען צו פארעכטן? איטס נעווער גאנא העפען. זאג איך דו ווייסט וואס זאלסט טון? איך וועל דיר זאגן אן עצה. מען נעמט צען יונגעלייט און מען טוט די זעלבע וואס די או. יו. מען הייבט אן אריינצוגיין אין די גרויסע קאמפאניס און מען זאגט אונז וויל מיר כשר'ן די פאבריקן, אונז האמיר גארנישט, נישט מיט איצא און נישט מיט די או. יו. קליינע ארגענעזעישן. אבער איך דארף נישט אז ס'זאל זיין זעכצן הונדערט מינע פאטעיטא טשיפס פאר קינדער. טריי צו אז דאס פלייש זאל זיין כשר. דער בעלסקי דער פגר טמא וואס האט יעצט געפגר'ט. איך האב אים אמאל אנגעקאלט. כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר, וואס האט אהרן גע'שחט'ן, ווייל די או. יו. געט אויך א הכשר אויף אהרן'ס בית השחיטה? זאגט ער, איך ווייס נישט, כ'האב זיך פארלאזט אויפ'ן רב, ר' אהרן. ר' אהרן זאגט אויף ר' געצל, און ר' געצל האט געזאגט אז מ'זאל גיין צו נח גפן. שטייט א שוחט ביי אונזער ירא שמים רבין, דעם רעבינ'ס שוחט, אברהמעלע ווערצבערגער. סאטמער. האט מיר איינער געזאגט ער האט אים געוואלט אין סאטמער מקווה מכשיל זיין, זיין טאטע פונקט דורכגעהערט האט ער געשריגן דו חזיר גיי אוועק פון מיין זון. נאכדעם האט מיר א צווייטער פארציילט ער איז געפארן אמאל שעכטן איך ווייס אין יוראפ און אברהמ'ל ווערצבערגער איז מיט אים מיטגעפארן ער איז געפארן מיט אברהמ'לען בעסער געזאגט אברהמ'ל איז געווען דער ליעדער אוו דע פעק און מ'איז געפארן האבן געזאגט ביינאכט איך טשעק דיך אריין דא אין האטעל זאלסט נישט ארויסגיין דא איז א סכנה, און ער האט נישט געטראפן קיין נעגל וואסער שיסל, איז ער געגאנגען אראפ זוכן ווי אברהמ'ל איז האט ער אים געטראפן אונטן ווי ס'איז געווען טונקל און מען טרינקט דארטן און ס'איז דא שיקסעס טאנצן און מען שטופט זיך איינער לעבן אנדערן, דעטס בעסיקלי וואט איט בוילס דאון טו. און נאכדעם ווען כ'האב גערעדט אויף אברהמ'לן שוין אפאר מאל האט מיך איינער אפגעקאלט מיר דערציילט א מורא'דיגע מעשה ס'איז ממש מבהיל על הרעיון ער האט געטראפן אמאל א יונגל אין סאטמארע מקווה און ער כאפט אים אן די ערווה, פרעגט ער דאס אינגעלע, ער שפילט זיך אזוי מיט אים, פרעגט ער דאס אינגעלע, זאג נאר, וואס דארפסטו דאס האבן? זאגט דאס אינגעלע, וואס הייסט, מיט דעם מאך איך דאך קטנים. זאגט ער, אויף צו מאכן קטנים בארג איך דיר מיין אלץ. איך דארף האבן אזא גוטס, אזא יונג. דאס איז געווען דעם רב'ס פערזענליכער שכן. און דאס א ירא שמים רב, נעמט מען נוח גפן. וואס ער איז געווען דער פערזענליכער הויז-בחור און נישט געעפנט. קיין ספר ביי רמ"ט און מען שיקט אלע שאלות צו אים. הא, מען האט אלעס גוט גע'שחט'ן און טאמער האט א שוחט אפגעשטעלט א מאל די ליין ווייל ער האט געזען א לעבעדיגס הינדל איז דורך געפארן האט ער אים ארויס געווארפן. רבותי, מען פרעסט נבילות וטריפות היי טיים און דאונט טינק דיפרענט. און איך זאג פאר די מענטשן, איך דארף נישט האבן פאפקארן מיט פאטעיטא טשיפס פאר קינדער, איך דארף האבן די שחיטה, קענסט ערלעדיגן ביי די שחיטה? קענט עטס צולייגן געלט אז מען זאל שעכטן נאר פאר א קליינעם צאל מענטשן? ווייל פאר אמעריקע קענסטו קיין כשר'ס נישט געבן, ס'איז צו גרויס. זאָגן זײ, יאָ, זײ הערן דעם פּלאַן. זאָג איך, און װאָס איז צו טאָן? אַ מילמאַרט װעט ער נאָכשיסן. זאָגן זײ, הײַנט האָבן מיר אונדז נישט קײן מורא. װען אונדז גײען מיר אַרײַן, גײען מיר נישט װי דער דעברעצינער רבֿ אַזױ מיט תּמימות. אונדז גײען מיר אױך מיט דער זעלבער מאַפֿיע, װאָס אים נאָכשיסן פֿאַר מילמאַרטס טראָקס אױכעט. האָב נישט קײן מורא. דיס העז טו סטאָפּ װאָנס ענד פֿאָר אָל. דער סיגעטער האָט אױכעט טעראָריזירט יעדן, ביז ס'איז געקומען אײן משוגענער פֿון לעפֿט-פֿילד, יאָסל װאַלדמאַן האָט אים נאָכגעשריגן. האָט ער זיך אַזױ דערשראָקן, פֿרעגט ער, װאָס שרײַט ער? װי האָסט געװוּסט, װאָס ער שרײַט? ער שרײַט, אַז דו ביסט אַ רוצח! גערעדט מיט דיין זון אהרן, עניוועי, איך זעה דער עולם טוט, דער עולם זעהט דעם חורבן, און דער עולם טוט, ווי מ'וועט אנקומען, להשם הישועה, אונז דארף מיך טוהן, אויפטוהן דארף דער אייבערשטער, אונז דארף מען נאר טוהן. יעצט איך זעה אז דער פגר טמא דער בעלסקי געשטארבן, האב איך געמיינט זיכער ס'איז געווען וואס זיי האבן געקאלט זיי האבן אריינגעזאגט, האב איך געמיינט זיכער תורה ודעת עט זיך אננעמען, זאגן זיי ניין, זיי האבן אויך א פראבלעם מיט אים געהאט, פרעג איך וואס איז זיין פראבלעם געווען, וואס עטץ האטס געהאט מיט אים? אז ער איז געווען צו פרום, ער האט נישט געהאט נישט די וועלט נישט יענע וועלט, אונז האמיר געהאלטן אז ער איז א לאו לייף, א בעל עבירה, א שייגעץ, זיין ישיבה האט געהאלטן ער איז צו פרום, האט ער נישט געהאט נישט אונז און נישט זיי, און יעצט איז ער אויפגעקומען אויף יענע וועלט האט ער גארנישט דארט, נאקעט און בארוועס, ער איז ווילהיימס א אייניקל געווען און שוין, ווילהיים האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידישקייט און וואס ער האט געבויעט האט דער. בעלסקי אונטערגעברענגט. זאגט מיר איינער מ'טאר נישט רעדן אויף רבנים, זאג איך דו פערד גייט דאס נישט רעדן אויף רבנים, דאס נישט האקן דעם נאגל אויפן קאפ עט אין ערגעץ נישט פארן, נאר אויף זיי דארף מען רעדן און זיי דארף מען אונטערברענגען, און ווי שטייט אונז קען מען זיך נישט אליין מאכן, ווי שטייט אונז זעמיר משועבד צו צל פימפ, צל פימפ איז אונזער בעל הבית? אונז קונה געווען? יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דער קרינסקי, זיין ברודער האט געגרינדעט דארטן די גאנצע חבד אין מעלבורן אוסטראליע, בקיצור, לויט די גאווערמענט מוזן זיי ארויסווארפן די אלע אלע איינגעשטעלטע און זיי שרייבן יעצט בריוון מערכת חינוך זיי גייען נישט ארויסווארפן זיי גייען נישט זיי פייפן זיך אויס אלרייט וועסט אויסזען פונקט ווי ברוך מאטכע און פונקט ווי וועבערמאן און איטס נאו פראבלעם שפיל דיך ארום זיי נעמען עס זייער ערנסט די גוים דארט און מען גייט עס נישט צולאזן ס'קומען אזויפיל קינדער אז מ'האט זיך געטאטשט דארטן דער איטס נאט איווען א דזשאוק נאר וואס חבד מיינט דאך אויך ברוך מאטכע האט אויך געמיינט ער'ט איינעמען די וועלט. א פינסטערע בהמה. ווען מ'האט אים געבעטן מען געט אים צען יאר פראבעישאן, אפילו נישט צו זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, צען יאר פראבעישאן, האט ער נישט געוואלט, האט ער זיך געשלאגן און ער האט אנגעשטינקען אין די גאנצע וועלט, פאר אונז האט עס שטארק צוגעהאלפן, ווייל יעדער האט אנגעהויבן צו זען יא ס'איז אמת ס'איז אמת ס'איז אמת ס'איז אמת, אבער פאר דעם בהמה האט עס נישט געהאלפן, איינער זאגט מיר ער זעט אים פארן ווידער מיטן עוועלאן, זאגט ער אבער ס'איז נישט די זעלבע אינו כתמול שלשום, ס'איז נישט די זעלבע, ער זיצט איינגעלייגט ווי א משוגענער, ער איינגעלייגט כ'הער זאגן אז זיין זון צאלט פאר איינעם אז ער זאל אים נאכגיין א שעדאו אבער סאיז נישט וויכטיג ער איז נישט ברוך מאטכע די אויסגעשמיסענע בהמה און חוץ פון דעם האבן אים צוגענומען זיין גאנצן עולם הזה האט מורא צוצוגיין צו א קינד איך האף אזוי עט ליסט שוין יעצט זאל מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען אין איד פאריגע וואך אז דער סאטמארע רבי זכר צדיק לברכה דער דברי יואל האט נישט געגעסן קיין אויל ווייל וויבאלד מ'האט דאך דאס גע פרעסט, אוט אוו טאון האט מען נישט געקענט צוקומען געהעריג צו די השגחה, יעצט די לייצים די בהמות כאפן נישט אז דעמאלטס איז געווען צעהלימער רב דער משגיח, און ער איז געווען זייער א וואוילער משגיח. זאגן זיי אבער נאכדעם האט די רבי אנגעהויבן צו עסן. נאכדעם, דאס מיינט ווען ס'האט אריינגעמופט לעבן ווילימסבורג. זשופניק האט עס פארקויפט א מעשה אבוד. איינגערעדטע שטותים. ס'האט צוגעקויפט א סאטמאר איד דער נויעוויטש האט מען עס אריינגעטראגן צום רעבן אין שטוב, ס'איז לייצים פון די ערשטע קלאס. און נאך א זאך, ווען דער רבי איז נישט געזונט געווארן האט ער דאך אסאך זאכן נישט געקענט מיטהאלטן, ווייל די שטוב מענטשן האבן זיך אים פארדרייט א קאפ און זיי האבן געטון מיט וואס זיי האבן געוואלט. יעצט נאך א זאך וויל איך וויסן, דער רבי האט געטרינקען קדם וויין פסח? די קדם וויין פּרעסט מען אויף יענעם עק אַמעריקע. ס'הייסט, דאָס האָט מען יאָ געמעגט, נאָר די אויל האָט מען נישט געטאָרט. וואָס מאַכט עטס ליצנות? עטס ווילטס מאַכן פֿונעם רעבן אויך אַזוי, אַ, אַזעלכע בהמות ווי אַהרן און זלמן לייב זענען, מיט ליגנס און בלאָף? לאָזטס אָפּ דעם רעבן, וואָס ער האָט געטאָן, פֿאַרגעסטס. ס'איז אָנבעליוועבל וואָס די משוגעים טוען. איינמאָל האָט זיך יונה הערצאָג אויפֿגעטאָן אין נייטרא, אַז סאַטמאַר רבי טרינקט זיין וויין, סדר האט אים א איד געזאגט דו משוגענער דו ער טרינקט דיין וויין טרינקט ער טרינקט צעהלימער רב'ס הכשר ער האט פארשטאנען אז צעהלימער רב געט א הכשר איז עס כשר ער הייבט אן יעצט צולייבן ניין מ'האט נישט גע' דער רבי האט נישט געגעסן א. רבותי, מאכטס נישט ליצע לצנות פון רעבן, הערט שוין אויף. א גוטן שבת.